א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פנחס. כ'האב שוין גענדיגט דעם שיעור, ס'איז דא בערך צוויי און א האלב שעה, איך רעכן זיך אויס אז דער עולם זאל קענען ארויספארן און אריינפארן און אויסהערן, ווייל איך הער אסאך מענטשן זאגן אז זיי שלאפן נישט איין ווען זיי האבן מיין שיעור, עניוועי, למעשה ס'דא נאך א זאך וואס ס'העלפט, אז מ'טאטשט נישט קיינעם, ווייל אז דער יונגער הערט אז מ'טאר נישט טאטשן ווערט ער סקעפטיק אויב מ'טאטשט אים, עניוועי. כ'האב ענק געוואלט זאגן א מורא'דיגע נייעס, הערט אויס, ס'איז געווען מענטשן וואס זענען ארויף אין הימל לעבעדיגערהייט, סרח בת אשר, ס'איז געווען וואס זענען געשטארבן, און ס'שטייט ואיננו כי לקח אותו אלוקים, מיין מלאך מט"ט, חנוך, אונז מאכט מען נאך די זעלבע וואס אמאל געווען, ס'דא די דער בחור יוסף שמואל ברב צבי אלימלך פרידמאן וואס איז נעבעך אוועק אין מאנטריאל אין די ישיבה. איז קודם האט מען אנגעהויבן אז די קאוס אוו דעט איז געווען האט זיך דערטראנקען, נאכדעם האט מען אנגעהויבן ער איז געגאנגען אין וואלד, קען זיין ער האט זיך דערשראקן, אונז האמיר געהאט אמאל אזא איינעם, אונז האמיר געהאט אמאל אזא מענטש וואס ער איז געגאנגען אין וואלד אין ניו העמפשיר, ער האט געהייסן האוער, און ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען, מען האט אים געטראפן טויט, ווער ווייסט וואס דארט איז געווען, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל ענק נאר זאגן איין זאך, פון יעדע זאך מוז מען זיך עפעס אויסלערנען. איז געווען דער בחור וואס איז געפארן לערנען אויף מאנטריאל און ואיננו כי לקח אותו אלוקים אדער איז אריין לעבעדיגערהייט אין גן עדן, כ'ווייס נישט צו יא געווען א לוויה צו נישט, כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, לאמיר אויפהערן צו לעבן אין באלאני, און טאמער אונז טו מיר נישט אויפהערן צו לעבן אין באלאני, עמיר אונז אויסזען אזוי ווי פאר צוויי הונדערט יאר צוריק. ס'דא א ריזען פארוואס דער בחור איז געשטארבן. יעצט מענטשן קאלן מיך אפ, בעלזער, זאלסט נישט רעדן דערפון, ס'איז א ווייטאג, ס'איז א ווייטאג, זאג איך, עס איז א ווייטאג פון א יחיד, איך וויל נישט ס'זאל ווערן א ווייטאג פון א רבים. יעצט דער בחור. אלל אוו א סאדען הי פעסט אוועי. יעצט קומט ארויס אז ער איז געווען אין ניו יארק אפאר טעג פארדעם אויף א חתונה צו אויף א שמחה, א בעלזער בחור האט עס פארציילט, ער וויל נאר נישט מען זאל נוצן זיין נאמען אבער ער האט פארציילט, ער האט צוריק געקומען פון נאכדעם האט ער זיך נישט גוט געפילט, סאו לאמיר אונז צונעמען אריינצוטראכטן וואס קען זיין. סקען זיין די פיש איז געווען נישט פריש און ער געכאפט א מאגן ווייטאג, נו יא אבער פון דעם שטארבט מען נישט, סטוט וויי ביז ממאכט זיך אויס געדולים אפאר מאל ענד איט גאוס אוועי, ווען נישט קען מען נעמען געוויסע מעדיקעישאנס כוויל נישט זאגן וועלכע ווייל איך טאר דאך נישט פרעסקרייבן דראגס אבער סאיז דא אזאלכע מעדיקעישאנס אלקא סעלצער אזאלכע זאכן מילק אוו מאגניזשיע שוין נו לאמיר גיין ווייטער וואס נאך האט געקענט זיין וואס האט געקענט זיין די פלייש איז נישט פריש געווען איז די זעלבע זאך. יעצט לאמיר גיין, איך וויל ענק נעמען יעצט אין מיין דירעקשאן, סקען זיין איינער האט אים געטוהן השחתה און פון דעמאלטס האט ער אנגעהויבן שלעכט צו פילן, ווייל די בחורים ווערן אוט אוו קאנטראל, איך זאג אייך ס'ממש איך גלייב עס נישט וויאזוי די בחורים גייען אינגאנצן ארויס פון קאנטראל, און ער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין און ער האט נישט געקענט קומען צו זיך און צו וועם צו רעדן האט ער נישט געהאט ווייל דער גראבער פעטער חזיר דער בערל בעלזער ער לאזט נישט אז מ'זאל ארויס שטעלן אלע שקצים נאר אדרבה ער וויל זאלן בלייבן ווייטער אין זיין מוסד. הי איז פראטעקטינג סאמבאדי, היז אוין סאן, און קען זיין ער פראטעקט זיך אויכעט, איך ווייס שוין היינט גארנישט, איך זאל זאגן ער איז געווען א ווילד יונגל אין תל אביב און מ'האט אים די פאפא רב האט געבעטן מ'זאל אים זעהן צו וואטשן ווייל טאמער נישט וועט נישט בלייבן א משהו צו בעלז, קען זיין ער איז אויך געווען א סעקס פריק, איך ווייס היינט גארנישט, ער איז געווען א יונגל ווי אלע יונגלעך, קען זיין ער איז געווען א סעקס פריק, יעצט זלמן לייב און זאליקא האט ארויסגעווארפן. ער האט געהייסן דעם ווערצבערגער מיט וועם ער האט געשטופט אין תחת האט ער אים געבעטן איך בין געווארן היינט רבי קום נישט מער אין שול ווייל כ'ווייס וואס דא טוט זיך ער זאגט איך שעם מיך דיר צו קוקן אין פנים יעצט קען זיין בערעלע האט אויך מענטשן וואס ער שעמט זיך זיי צו קוקן אין פנים היינט גלייב איך שוין אלעס איי דאנט איך מען זאגט איך בין נישט מחפה אויף קיינעם יעצט סקען זיין איינער האט אים געמאכט אז ער זאל אים מאכן מציצה בפה און ער האט אריינגעפישט אין אים די זרע און ער האט זיך געעקלט און פאריבלט ביז ער איז געשטארבן דערפון אלעס קען זיין. ס'קען אבער זיין נאך א זאך, און דאס בין איך שטארק חושש. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט בראוני קעיק, מ'לייגט אריין דערין דראגס, מ'געט עס, חברים צווישן זיך האבן עס, מ'מאכט א שהכל דערויף, איך ווייס נישט צו מ'מעג מאכן ווייל ס'איז א סכנה, מ'מאכט א ברכה דערויף, מ'עסט די בראוני קעיק און דערווייל ווערט מען קעריד עוועי, און נאכדעם כאפט דיך יענער אן און טוט מיט דיר וואס ער וויל. כל מה שלבו חפץ, און נאכדעם ועל כולם וכל החיים בין איך חושד אז וויבאלד כ'האב געווארנט מען זאל נישט שיקן קיין בחורים אויף מאנטריאל ווייל אין מאנטריאל איז ליגעל מאראוואנע ווי די ווילסט און פראסטיטושען איז אויך ליגעל, ס'איז ליגעל, ס'דא זונות אין די גאס, ס'דא זונות וואס מ'קאלט אפ, ס'איז וועי עדווענסד פון אמעריקע, איז למעשה ס'קען זיין א בחור האט אים געזאגט אה כאפ א שמעק, כאפ א רייכערל, כאפ א דאס, כאפ א, גארנישט, ס'איז נאר א ציגרעטל, יעצט ביז ווילאנג. אונז האבן נישט דערגיין וואס דא איז געשען, דארף מען חושש זיין אויף די אלע זאכן. פארוואס זאג איך דאס? אויב ס'איז נאך געבליבן א בחור וואס ער לערנט אין די ישיבה אין מאנטריאל וואס ער איז פון אמעריקע, זאל די טאטע נישט זיין קיין בהמה, ער זאל אים שוין אהיים ברענגען, ווען נישט וועט זיין חלילה ימות חייב. רבותי, די ראש ישיבות קענען נישט קאנטראלן די ישיבה, זענען אלל מעסד אפ, און זיי ווייסן עס, דעי נאו איט, און דעי עדמיט איט, ביז יעצט האבן זיי דאך עס נישט עדמיטעד, היינט אונז האבן געלייגט אזויפיל פרעשור זענען זיי מודה זיי קענען נישט קאנטראלן די היינטיגע בחורים. מען דארף האבן היינטיגע מגידי שיעור מיט היינטיגע ראש ישיבות, מען דארף האבן ראש ישיבות וואס זאל קענען אריינגיין צום בחור אין קאפ אריין, נישט מיט די הענט חלילה, און זען ער וויל אביסל ספארטס, ער וויל אביסל שפילן די יענקיס די מעטס, מאכטס א סאטמארע טיעם, א פאפא טיעם, ווי העוו טו גיוו די בויס ענד די טינעידזשערס וואטעווער דעי ניד. און דאס וויל איך ענק זאגן, איך האב יעדן אין דר'ערד ער עט זאגן מען טאר נישט בא'עוולה'ן דעם טאטן, דער טאטע איז פינישד, דער טאטע איז פינישד, אים האט געטראפן אזא מין צרה וואס האט נאך קיינעם נישט געטראפן, אז מען באגראבט א קינד איז די גרעסטע צרה וואס ס'איז דא, ענד איטס נעווער פארגעטעבל, דער סיגעטער רב האט אנגעהויבן צו ווערן אויסגעוועבט ווען ער האט באגראבן זיין טאכטער, יעדער איז אזוי געווען, באט איי וואנט יו טו נאו, והחי יתן אל לבו, ס'דא א ריזען פארוואס דער אייבערשטער טוט דאס, ווייל ער וויל אונז זאל מען זיך אויפוועקן, ער וויל נישט אז ס'זאלן זיין פופציג בחורים פון בעלז זאלן גיין אין בית החיים. ס'איז גענוג ליידער איינער, ווייל אויב מ'נעמט נישט פון דעם א מוסר השכל איז עס געווען א וועיסט אוו טיים, און ס'איז געווען א וועיסט אוו א אידיש קינד. רבותי איך בעט די ראשי ישיבות יו העוו טו געט העלפ צו קאנטראלן די בחורים פראם דראגס און פון די מאראוואנע און די אלע, ס'איז דא מער שוין היינט, מאראוואנע איז נאר די פירסט קלעס, נאכדעם גייט ווייטער קאוקעין, מ'שטעכט זיך, כ'טראכט אמאל אפשר וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מ'זאל לייגן תפילין, מ'געט זיך א צי ארויף די ארבל קען מען גראד זעהן צו ער שטעכט זיך. איי וואס איז שולדיג די אנדערע האנט? ווייל געווענטליך שטעכט מען זיך מיט די רעכטע הענט צו די לינקע. עניוועי דאס איז נאר א דזשאוק אבער דאס איז א ביטערע דזשאוק רבותי די ראש ישיבות דארפן אנהייבן צו לייגן דגוש אויף דראגס און ווער ס'שטופט עס און ווער ס'רייכערט עס און טאמער וועט עטס דאס נישט טוהן איז נעבעך אן אומגליק אז דאס קינד איז אוועק מ'האט זיך גארנישט אויסגעלערנט פון אים אבער דאס האט מיר א בעלזער געזאגט ער האט געזאגט קלאר קענסטו זאגן, נאר נישט אין מיין נאמען ווייל כ'האב מורא פאר בעלז. דא איז געווען א סיריעס פראבלעם, ער איז געפארן אויף ניו יארק און ער איז צוריק געקומען, און פון דעמאלטס איז ער נישט געווען געזונט, און ס'איז נישט געווען קיין דערטרענקעכץ און ס'איז נישט געווען די הארץ אטאקס און די אלע באלאוני וואס בעלז וויל אונז איינרעדן איז נישט געווען, איך וויל ענק זאגן בעלז זענטס אזעלכע שקרנים אז איך הייב אן צו טראכטן צו די פריעריגע בעלזע רבנים האבן געהאט אפילו א מנין. לויט וויפיל ליגנט עטס זאגטס איז דאך אלעס שקר, מען דערציילט אז דער באבאווער רב דער ערשטער, שלמה'לע, איז געפארן, דער ערשטער איז געפארן אויף בעלז, און ער האט מיטגענומען זיין זון דעם קדושת ציון וואס ער איז געווען נאך דעמאלטס א יונגל, און איינער פון די חשובסטע בעלזע יושבים האט אים ארומגעפירט צו ווייזן אלע אטרעקשאנס פון בעלז, האט ער אים געוויזן אז אויף דעם לייטער וואס איז אין בית מדרש איז ראש השנה געשטאנען צוויי הונדערט אידן. זאגט ער עס גייט דאך נישט ארויף דא נישטאמאל קיין צוויי הונדערט פיס און נישטאמאל קיין צוויי הונדערט פינגער, וויאזוי זענען געשטאנען דא צוויי הונדערט מענטשן? נאר, שקר אין לו רגליים, און אן פיס קען מען רעדן? סאיז אלץ די בעלזע שקרנות פון קאפ ביז פיס, און איך בעט ענק הערטס עס אויף, ווייל ווילאנג סאיז געווען צו בעלז האט יא מער מענטשן צו נישט איי קודענט קעיר לעס. אבער ווען ס'הייבט זיך אן אז קינדער ווערן אין דזשעפערדי, זאג איך ענק איך גיי מיך שלאגן מיט ענק. איך האב נישט קיין מורא נישט פארן גראבן בער, מ'זעט ס'דא אין איינע פון די ווידיאוס איז דא ווי א בער דרייט זיך ביי איינעם אין שטוב און די קינדער שלאפן אויבן, אונז האבן היינט נישט קיין מורא פאר די זאכן. בערעלע, אזוי ווי מ'האט אראפגעברענגט תל אביב, האלט איך יעצט ביים אראפברענגען בני ברק, איך בין דא יעצט, איך שלאג מיך מיט די גאווערמענט מ'זאל אויפפיקן יענקי פירער. אונז האמיר עס געוואלט מאכן שטיל כדי ס'זאל נישט ארויסקומען א חילול השם, נאר דער גראבער בער האט געזאגט ער האט געשיקט דעם באקאנטן הרב ר' אהרן מרדכי רוטנער, ער האט משמש געווען דעם בעלזער רב, אזוי האט ער געזאגט. און ער האט געזאגט ער זאל אויפנעמען דעם עולם, און ער האט געזאגט אז ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה. ווייסטו וואס, אויב אזוי איז נישט געווען קיין ר' אהרעלע בעלזער אויך נישט, ס'איז נישט דא קיין מדינת ישראל, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין בעלז אינדערהיים, אויב דאס איז שקר איז אלעס געווארן ביי מיר היינט שקר, איך גלייב נישט ס'איז געווען. פיר בעלזער רבנים אינגאנצן. איך בין געווען אין שטאט בעלז, כ'האב קיינמאל נישט געזעהן צו צעווארפן די שול, אה מ'האט עס צובראכן. ס'איז שקר און בלאף דאס גאנצע בעלז. און אויב אזוי איז נישט דא קיין היינטיגער בערעלע אויך נישט, איז נישט דא גארנישט. און נישט נאר בעלז, נאר אלע חסידות'ער זענען אזוי. כ'קען מיך נישט צוריק האלטן, מען באהאלט יעדע זאך, און מען זאגן אלעס איז גוט, ס'איז גארנישט, אלעס פיין געווען. דארף אינוועסטיגעיטן ביי זיינע חברים, ווער ס'האט אים געגעבן דראגס, צו ווער ס'האט אים געשטופט אריין דעם פיפיק אין תחת, צו ווער ס'האט אים געשטופט דעם פיפיק אין פיסק, קען זיין ער האט אים דערטראנקען, ער האט נאך געהאט זרע אין זיין לונגען, יו נעווער נאו. דאס איז נישט די ערשטע פאל אין בעלז, ס'איז געווען די פאל אין מאנסי אין בעלז, און ס'איז געווען נאך א פאל אין בעלז, און בעלז בעלז בעלז בעלז, הערטס אויף מיט די גארביטש, איך בין יעצט אין ארץ ישראל, איך וואלט גענומען די גאטס און די קארידזש אריינצוגיין מיט משטרת ישראל צו דעם גראבן, בער אין הויז און אים דערציילן וואס ס'גייט פאר ווייל ס'איז דא אזויפיל קעיס, איך האלט ער ווייסט יא, איך האלט אז א פיש שטינקט פון קאפ און ער ווייסט פארוואס ער באהאלט אלע שייגעצשטיק, כבוד בית בעלז. עניוועי, יעצט איז דא נאך א קליינע עמערדזשענסי וואס איך וויל נאך צולייגן און עס איז זייער וויכטיג, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא א אידישער מענטש וואס מ'האט אים איינגעזעצט פון בני ברק דרײַ און פֿופֿציק יאר אלט, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אבער דעמאלטס האט מען נאכנישט געטארט ארויסגעבן זיין אידענטעטי. יעצט מעג מען עס שוין ארויסגעבן אז ס'קומען כסדר מענטשן צו קעגן אים. ער האט זיך אויכעט איינגעהילט מיט א טלית מיטן איבערציער, איך ווייס ער דארף אפשר מאכן א ברכה להתעטף בציצית, איך ווייס נישט, איך קען מיך שוין נישט אויס היינט גארנישט, דארף בעטן די רבנים זאלן שרייבן תשובות. בקיצור ער הייסט משה יענקל פישער. ער איז דרײַ און פֿופֿציק יאר אלט פון בני ברק, יעצט איך פארשטיי, די גמרא זאגט אויף א פלאץ שמא גורם, די נאמען איז גורם, ווען איינער איז א ממזר געט מען אים א נאמען כידור, כי דור תהפוכות המה, די נאמען איז גורם, זעהט אויס אז ער האט געליינט פישער מיט א פיי, נישט מיט א פיי, פישער, איז ער געגאנגען נעבעך. און ער האט גענומען קליינע אידישע קינדער, ס'איז נישט צום גלייבן, זענען געווען אלט צווישן דרייצן און פופצן יאר, און יעדע בחור'ל האט ליב צו דרייוון אביסל ארומצופארן, און ער האט זיי מיטגענומען מיט זיין קאר צוויי קינדערלעך דרייצן ביז פופצן יאר, און ער פלעגט זיי אויך באצאלן פאר מאכן משכב זכור מיט זיי, שטעל דיר פאר, עס זעט אויס ער האט איבעריג אסאך געלט, wow, און ער פלעגט זיי נעמען אין די צייט. פון ווען מ'האט געארבעט אין די ארבעט שטונדן, פלעגט ער זיי נעמען ארויס אין געוויסע פלעצער פון אין ארץ ישראל, ווייסט, שיינע טיולים, און ער פלעגט פאר זיי קויפן גודי גודי'ס, ער האט זיי אויך געקויפט א טעלעפאן נייד, דאס מיינט א מאוביל פאון, ער האט געקויפט א ביציגל, אופניים, יוי, יעדער יונגל וויל האבן א ביציגל, אבער נישט סתם א ביציגל, ס'איז דא די עלעקטרישע. נאר אין ארץ ישראל מוז מען עס האבן ווייל ווען נישט אויף א בארג ארויף קענסטו נישט ארויף פארן. דאס קאסט פיר פינעף טויזענט דאללער אין אמעריקע, וויפיל סקאסט דא ווייס איך נישט כ'האב נאך נישט נאכגעקוקט, מען פלעגט זיי קויפן גוטע ציגארעטן און שתיה צו טרינקען, און דערווייל האט ער געטון מיט זיי כל דבר אסור, אלע מינע שמוציגע זאכן, יעצט איז שוין דא א שיינע פיקטשער פון אים, ער גייט מיט א שווארץ קאפל, כ'מיין צו זאגן ווייסט נישט א פיאסטע קאפל, ס'איז אנבעליוועבל וואס זיי טוהן מיט אונזערע קינדער. געזאגט. יעצט פארוואס זאג איך פונקטליך וויאזוי ס'איז געשעהן? ווייל דער שופט האט געזאגט מ'זאל מסביר זיין יעדן פונקטליך וויאזוי ס'געשעהט די זאכן. ווייל עלטערן דארפן אנהייבן צו פארשטיין אין וואסער א סאסייעטי אונז לעבן מיר. יעצט איך בעט נאכאמאל דעם בעלזער רב, ליסען יור נאט גאנא געט עוועי וויט איט, ס'איז דא ביי דיר געשעהן א נס אז א אינגערמאן איז נישט געהארגעט געווארן פון אן אפענעם סעיף וואס איז ארויפגעפאלן, ס'האט אים צוגעדעקט אזוי ווי אן ארון דעקט אים צו. די ספר תורה איז ארויסגעפאלן. זעהט זיך אויס אז דער אייבערשטער איז געווארן אביסל ברוגז. בעלזער רב, איך בעט דיך א טובה, טשענדזש פאליסי. חזירים זאלסטו ארויסווארפן. און דו ווייסט ווער זיי זענען, דו ווייסט נאך בעסער ווי איך ווייס. כ'וואלט געדארפט מאכן א ליסטע פון יעדן איינער וואס ס'פארלירט קינדער אויף דראגס, מ'זאל זעהן וועלכע. חסידישע ישיבות ס'זענען די מערסטע און וועלכע פארלירן די ווייניגסטע, עס איז זייער וויכטיג די זאכן. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מיטוואך אינדערפרי האט מען געדארפט גיסן דא די מקווה ווי איך בין, און מען האט געדארפט גיסן צוויי מקוואות און יעדער האט געהאט צוויי בורות, איינס א זריעה איינס א השקה, דאס מיינט טאטאל מ'געדארפט גיסן זעקס בורות. זיי קומען אינדערפרי זיבענע, יעדער איז שוין געווען גרייט, און דער אראבער, זיי שיקן ארויס די אויל, די קאמפאני וואס זיי סופלייען די סעמענט שיקן ארויס א מענטש, א פארמען, און ער זאל גיין קוקן צו די טראק קען צוקומען גוט, וכדומה, כ'מיין ס'איז דאך דא אסאך זאכן וואס דער קבלן, דער וואס ער בויעט ווייסט נישט וואס די סעמענט טראק דארף האבן. עניוועי, ער געט א קום אן, ער איז אן אראבער, און ער נעמט זיך שרייען אז ער גייט נישט בויען קיין שול פאר קיין אידן, און ער נעמט זיך, היז וואלקינג עוועי פראם די דזשאב. שוין, מען טרייט אים מסביר צו זיין ס'איז נישט קיין שול, ס'איז אונטער א שול, ער וויל נישט, ער וויל נישט האבן צוטון מיט אידישע זאכן גארנישט, שוין, און ס'געווארן א חורבן ווייל די טראק גייט באלד קומען און ער דרייט זיך און ער האט אויף זיך ספעשל סעמענט פאר א מקווה, ס'איז זייער געדעכט, בקיצור האט מען נישט געוואוסט וואס צו טון, מ'געווען ממש אובד עצות, האב איך געזאגט דא, דא פאר דעם קבלן, פאר דעם וואס ער פירט דעם, הער אויס, איך ווייס אויך פונקטליך וויאזוי מ'גיסט, דארפסט נישט קיין מורא האבן, שטעל אלע ארבייטער אויפן פלאץ, איך וועל ענק ווייזן פונקטליך וויאזוי אלעס וועט גיין. שוין. און מען האט אנגעהויבן ברוך השם צו גיסן, און מען האט געגאסן און געגאסן און געגאסן, און ס'איז אלעס געווען אויפן בעסטן ארדענונג געגאסן. פרעגט מיך דער קבלן, פון וואו קענסטו די פאך? זאג איך, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, דאס איז די צווייטע מקווה וואס איך בוי. כ'מיין לויט צאק מיר קאק מיר, האב איך דאך נאכנישט געבויט קיין איין מקווה, איך פארדריי סתם א קאפ. אבער ניין, איך האלט שוין דאס איז שוין די צווייטע מקווה.

טאמער גיסט אויף איין פלאץ צופיל, צופלאצט די האלץ. די ווייברעיטער דארף מען אויך וויסן וויאזוי צו מאכן, איך האב זיך געמוזט דאס אויסלערנען, ס'איז די זעלבע איבעראל אין די גאנצע וועלט, דא איז נאר אביסל די סימענט טריקענערער, ווייל זיי לייגן אריין ווייניג וואסער כדי ס'זאל נישט ארויפקומען, ווייל ווען מען גיסט די ווענט מיט די פלאר אינאיינעם גיסט מען דאך עס דורך די ווענט. און ס'הייבט זיך אויף אונטן. נו, אז ס'וועט ארויפקומען אונטן, איז אונז האמער איטאליענער גוים וואס גייען אריין, זיי גראדן עס אויס. דא האבן זיי נישט די, האבן זיי נישט די פאך, סאו זיי גיסן אזוי ס'איז זייער א טרוקענע סעמענט אז ס'הייבט זיך נישט אויף פון די זייטן, ס'בלייבט, און נאכדעם גייט מען עסן א האלבע שעה, נאכדעם ענדיגט מען, מ'גראדט עס אויס, ברוך השם. עניוועי, איך האב זיי געזאגט אזוי, איך האלט שוין ברוך השם ביי די צווייטע מקווה, און אויף אזויפיל עקספיריענס האב איך שוין, מיט די אייבערשטנ'ס הילף. שוין, יעצט עמער צוגיין צום שיעור, דאס האב איך נאר צוגעלייגט. יא רבותי סאיז שוין דא נאך א קרבן, א יונג קיד האט זיך אויפגעדראגט אין מאנסי אין וויאולע פארק, ער הייסט יהודה חיים רובין, ער זאל רעסטן אין פיס רחמנא לצלן, קודם איז אויך געווען אזוי, מען האט געזאגט ער איז געגאנגען מיט פרענדס פאר א הייק, זיי האבן פארלוירן די טרעיל, יעצט קענט עץ שוין די סאקמערע קאקמערע באלאוני, בקיצור. זיי זענען געגאנגען אויף איין טרעיל ער אויף א צווייטן, זיי האבן זיך עפעס נישט געטראפן און נאכדעם זענען זיי אים געגאנגען זוכן און זיי האבן אים געטראפן אינעם טרעיל טויט. פיין. יעצט די וואס זיי זאגן די ווערזשען איז אז מ'האט אים געטראפן אינעם פארק טויט, אין די טרעיל האט מען אים געטראפן טויט, זאגן זיי אז מ'האט אים געטראפן אויף די פלאר מיט וויעט. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, רבותי, ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון וויט האט יעדער געזאגט וויט איז א נארמאלע זאך, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, און איך האב ענק מסביר געווען אין א שיעור אז ס'איז יא עפעס, יעצט הייבט מען שוין אן, קוק פון וויט קען מען אויך שטארבן, לערן דיך אויס, יעדן ציגרעטל ווען דו נעמסט פון עני דראג, אז דו ווייסט עס נישט וויאזוי צו נעמען, דו נעמסט עס די ערשטע פאר מאל יור נאט יוזט טו איט, גייען די לינגען פייפן. רבותי, יו קיפ פלעיאינג געימס, יו נאו? אנבעליוועבל, אזא מין אומהערליכע ווי די סאקמערע קאקמערע, נאר גראדע דאס איז נישט סאקמער קאקמער, דאס איז סתם ארטאדאקסישע אידן זענען אזוי צוגעוואוינט נעבעך, צוגעוואוינט יעדע זאך מען האט זיי געזאגט זיי דארפן זיך שטעלן, פרעגט דיך יענער באאמטער, פרעגט ער אויף די שיעור פון יענעם, ווען זאל איך זאגן ווי אלט בין איך, פון די ברית צו זאל איך אנהייבן פון די בר מצוה, זאגט יענער זאג מיר, און דעם אמת קלערסטו נישט אז מען קען זאגן, אה דאס איז אים נישט בייגעפאלן, ס'איז זייער שלעכט אויסגעלערנט. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי. כ'האב געוואלט אביסל רעדן פון די פרשה, און אינאיינוועגס וואס ס'טוט זיך, וואס גייט פאר ביי אידן. לאמיר עס צעלייגן אביסל וואטס גאוינג אן. ס'קומט אזא זמרי בן סאלי, און ער נעמט א גוי'טע ברבים, עס איז נישט געווען סתם א גוי'טע, עס איז נאך געווען א גאנצע מיוחסת, און ברבים, וואוינט ער מיט איר, ארייט, האסט א תאווה, האסט געוואוינט מאך א שווייג, באהאלט דיך כאטש. נעה! ער נעמט זיך נאך טשעפען מיט משה רבינו. בת יתרו, מי התיר לך? ווער האט דיר דאס מתיר געווען? איז קודם וויל איך רעדן די וואך, כ'האב שוין גערעדט זייער אסאך מאל, איך האלט עס אין איין באטאנען. מענטשן פרעגן, ס'איז דא אן איסור צו וואוינען מיט א גוי'טע? בין איך יעדן מסביר, ס'איז נאך ארגער ווי מיט א איד. ווייל אויסער דעם וואס ס'איז דא כרת מ פונעם אייבערשטן, כרת מדברי סופרים, ווייל ס'דא א קללה פון לא יהיה לו ער ועונה, זאגט די גמרא לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים, אם כהן הוא וועלן זיינע קינדער נישט איבערנעמען זיין גרויסקייט, און טאמער איז א ישראל שטראפט אים דער אייבערשטער אז ער האט נישט קיין המשכה פון דורות. ס'מורא'דיג די זאכן, און איך האלט אין איין זאגן פארן עולם האלט עס נישט גרינג, און אפשר וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט פרשת בלק און פנחס זומער, ווייל רבותי ס'קומט זומער מ'צעלאזט זיך, מ'מיינט קיינער זעהט נישט, דו וואוינסט איינמאל מיט א גוי'טע און דו כאפסט אפילו נישט, ווי שטייט אין זוהר הקדוש, ביסט ממשיך אויף דיין אות ברית קודש, ביסטו ממשיך. רחמנא לצלן, צוריק די ערלה וואס דו האסט געהאט פאר מען האט דיך געמל'עט, און דאס קען מען נישט אראפ נעמען מיט א מעסערל, יארן דארף מען זיך פלאגן און צרות דארף מען דורך גיין ביז מען קומט צו אז מען קען דאס אפווישן, אברהם אבינו שטייט ביי די טיר פון גיהנום און א מענטש וואס ער איז געמל'עט לאזט ער נישט אריין ווייל ער איז א איד און אונז זעמיר אידן. שטייט אבער אין די גמרא און אין מדרש און אין אלע ספרים טאמער האט ער פוגם געווען מיט א גויטע האט ער צוריק ממשיך געווען די ערלה און אברהם אבינו לאזט אים גיין אין גיהנום אריין. יעצט איז ער געגאנגען דער זמרי בן סלוא האט געכאפט א זונה, פיין האסט געכאפט א זונה דערשטיק דיך דערמיט אבער קום נישט טשעפען משה רבינו הע בת יתרו מי התיר לך אוי א נייע מעשה בת יתרו למעשה זעמער דאך אונז אלע גרים.

ס'טוט זיך דא מיט א העלבראנץ א מעשה א געשעפט, יא געווען א צדיק נישט געווען א צדיק, איז א משוגענער ער האט אפגעפירט דעם עולם, ער האט צעבראכן משפחות, כ'וויל וויסן מיט וואס איז העלבראנץ א קלענערע רשע ווי דוד'ל סקווערער, דאס איז אלעס וואס איך וויל וויסן, איינער זאל מיר מסביר זיין פארוואס דוד'ל סקווערער קען זיין א צדיק און ער וועט אראפגיין ווי א צדיק און מ'וועט אים באגראבן און מ'וועט קומען פישן אויף זיין קבר מיט טרערן, און כ'וויל פארשטיין וואס איז אנדערש העלבראנץ. ער איז געווען א גענגסטער און ער איז געווען א גענגסטער, ער האט אומגעברענגט הונדערטער משפחות און ער האט אומגעברענגט הונדערטער משפחות, ער האט גע'גנב'עט געלט ביי מענטשן און ער האט גע'גנב'עט געלט ביי מענטשן, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי? יעצט הואיל דאתית להכא, וויל איך וויסן נאך א סטעפ פארווארד, אבער גיין ווייטער, וואס איז דער חילוק צווישן אים, צווישן העלבראנץ און צווישן זאליקאן, אלע זענען רשעים, אלע האבן זיך געבויעט אויף יענעמס בלוט, זיי האבן נישט געקוקט פאר זיי האבן אויף איינעם אונטערגעשריבן צו איינעם ארויסגעווארפן, וואס טו איך פאר דעם מענטש, וואס טו איך פאר די משפחה, ווער קערט דען, איך זיץ אויפן סאטמאר רב'ס שטול, איך וועל טון מיט יעדן וואס איך וועל וועלן, נאכדעם וועלן מיר גיין ווייטער. אהרן טייטלבוים האט בא'גנב'עט הונדערטער מיליאנער דאלער פון פרייוועט מענטשן, ער האט ארויסגעווארפן מענטשן, כ'מיין נישט אויפן פלאץ הונדערט מיליאן דאלער, אבער אז ער האט גענומען א מענטש וואס האט געהאט פרנסה און האט אים נישט געוואלט לעקן האט ער אים ארויסגעווארפן, דאס איז דעם איד'ס פרנסה, דעם איד'ס קינדער'ס פרנסה, מ'האט דאך דא געטון די זעלבע חורבן ווי העלבראנץ האט געמאכט. זאל מיר איינער מסביר זיין די פיין ליין וואס איז דער חילוק צווישן היינט חסידות מיט א קולט פון העלבראנץ איינער זאל מיר מסביר זיין מען האט דאך דא אזוי שמוציג געלעבט אז ס'איז דאך נישט דא דאס גלייכן איינער זאל מיר מסביר זיין וואס איצעלע פימפ פון די התאחדות הרבנים איז א קלענערע שייגעץ ווי העלבראנץ באגנב'ט מענטשן ארויסגעגעבן פאלשע צעטלעך ווען ער האט געוואלט איינעם באגראבן האט ער געגעבן א צעטל אז מ'לייגט אים אין חרם און אז מ'האט געוואלט איינעם באגראבן האט מען געגעבן אז שטעל ארויס א צעטל אז ער איז נישט געקומען דריי מאל צו דין תורה, ממילא טאר מען נישט מיט אים האנדלען, טאר מען נישט מיט אים רעדן, איך זע נישט וואס איז דער חילוק צווישן איצעלע פימפ פון התאחדות הרבנים, און מיט די אלע גרויסע ערליכע און חשובע רבנים וואס זיי זענען אונטער די התאחדות הרבנים, איך זע נישט וואס איז דער חילוק. איי וועסטו זאגן אז דער רב האט עס נישט געטוהן, מען האט עס געטוהן אזוי ווי דער שייגעץ געצל בערקאוויטש זאגט, איך האב אים געפרעגט ביסט געגאנגען האסט אונטערגעשריבן אויף מיר, איך מיין האסט דאך מיך אפילו נישט אנגעקאלט, זאגט ער נחום איך האב קיינמאל נישט אונטערגעשריבן, סיגניטשער אן פייל, דעם זעלבן שייגעץ שטיק האט ער גענוצט יעדעס מאל ווען די בני יואל האט זיך ארום געריסן, ווען מען קומט מיר זאגן היתכן דו האסט אונטערגעשריבן האט ער געזאגט סיגניטשער אן פייל, איז וויל איך פרעגן דאס איז א תירוץ פון א רב? אונז האב מיר שוין טאקע נישט קיין לידערס מען קען שוין טון מיט אונזערע נעמען פון אונזערע רביסטעוועס וואס מען וויל, סאו איך זע נישט בעיסיקלי א חילוק צווישן העלבראנץ און צווישן די אלע שייגעצישע פרשה'ס, ממילא וויל איך בעטן דעם עולם זאלסט געדענקען איין זאך, די אלע זאכן רבנים מיט רעבעס מיט. די אלע מיני זאכן אין די היינטיגע רעבעס צו גלייבן צו כדומה דאס איז אלעס א געשטארבענער אישו, ס'איז א קולט, ס'איז נישט ויאמינו בהשם ובמשה עבדו עס איז ויאמינו בהשם ובקולטס, דעטס איט, אויף די עבודה זרה, מ'האלט אין איין זאגן ביים דאווענען, פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף השם בכם, וואטס גאוינג אן, ס'איז שוין נישט דא די אלע עבודה זרות. תירוץ עס איז יא דא, ס'איז נאר אביסל איידלער געמאכט. ס'קען קומען א זמרי בן סלוא און אויסטוהן א שיקסע נאקעט און וואוינען בעיני כל הקהל יעדער זאל עס זעהן און שפעטן משה רבינו'ן העי בת יתרו מי התירה לך. דאס איז וואס איז היינט געווארן. דאס איז די קליפות. די אלע רבנים, למשל דער קאסאנער האט פוער פיו געווען ער האט זיך אויסגעפארצט מיט זיין מויל

קומט דא אזא ראציגער יונגערמאן און פארצט זיך, אויס, און ער זאגט אז וואס? אז סאטמאר רב האט אויך נישט געבעטן א הסכמה פון ויואל משה? איך האלט אז אויב די רבנים האבן זיך נישט אויפגעשטעלט דעמאלטס, און זיי האבן דעם מענטש נישט געלייגט אין חרם אזוי ווי מען האט געטון דעם בעלזער, און אזוי ווי מען האט געטון פאר אנדערע, זענט'ס עטס אפגעריסענע פערד. ס'איז שוין נישט סאקמער קאקמער, ס'איז שוין א באנדע פערד. וואסא רעכט האט א ראצער אזאנס צו זאגן? און ס'האט מיך מורא'דיג פארדראסן האב איך אויסגעזאגט, א סוד אז ס'איז דא א בחור געווען, געקומען פון טראבלד פערענטס, און ער זאגט קלאר אז דער קאזין ער האט מיט אים געשטופט אין תחת. יעצט ביי אונז אין די פייל ווייס איך ווער דער בחור איז, איך בין נאכגעלאפן דעם קאזין און איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן דו האסט דעם קינד מאלעסטעד, און איך האלט דיך ביים אויפפיקן ווייל ער האט געהאט א ישיבה, איך האב געוואלט ער זאל ארויסגיין דערפון, האט ער געטון אפאר זאכן, קוים ער האט זיך אנגעטון ווייסע זאקן איז ער דאך געווארן הייליג אליינס, און נאכדעם האט ער גענומען דעם בחור אין די זייט האט אים געזאגט הער אויס וועסט מיך איינזעצן כ'וועל גיין אין דזשעיל כ'וועל ארויסקומען וואס וועסטו האבן דערפון, איך געב דיר סקולינג, גיי אין קאלידזש, זאג מיר וואס ס'קאסט, איך באצאל דיר אלעס און איך באצאל די טערעפי, מילא דער בחור האט שוין נישט מיטגעארבעט מיט מיר, ער האט געהאט א בעסערן דיעל, העי.

הסכמות? וואטס גאוינג אן היער? און יעדער זיצט שטיל. איין מענטש וואס עטס האטס נישט געקענט אויסהאלטן איז נחום ראזענבערג. וואס האב איך ענק געטון? פארוואס האטס עטס מיך געלייגט אין חרם? ווייל עטס האטס געוואוסט אז טאמער עט דער עולם אנהייבן צו הערן נחום ראזענבערג וועט מען געוואויר ווערן ווער עטס זענטס. איז איך האב ענק אלע אין דר'ערד אבער איך גיי פייטן מיט ענק ווייל איך מוז ארויסברענגען וואס רבנים זענען. דאס איז דער קאזין, דער חזיר. ער האט מאלעסטעד א בחור. איך זאג אייביג עס האט נישט מיט דעם איך וויל נאר. דערציילן א מעשה שלא כענין, זוי שטייט דארטן אז איינער איז משיב שלא כענין, איך האב טענענטס, איך נעם נישט אריין א מענטש וואס הייסט ברוין ווייל ער איז א ספק א איד א ספק גוי, ברוין איז א נאמען וואס סיי אידן האבן און סיי גוים האבן, איז במילא אז איך וועל איהם העכערן דעם רענט און ער וועט זיין א איד, וועט'ס קומען ראש השנה וועט ער זאגן צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל האבן א בעיבי, איך וויל מקיים זיין פריה ורביה, איך קען אבער נישט ווייל דער רשע ימח שמו דער לענדלארד נחום ראזענבערג האט געהעכערט דעם רענט, ברויך איך דאס האבן ראש השנה א איד זאל מיך מזכיר זיין לטובה פארן אייבערשטן? נעם איך נישט אריין א גוי! סאיז דא א מעשה מיטן צמח צדיק פון וויזשניץ און א רשע א פורץ טוט אן גרויסע צרות האט מען געהערט אינמיטן די הקפות ווי ער זינגט ווייניגער א גוי ווייניגער א גוי ווייניגער און ער האט אים דעהארגעט מיט די הקפות און נאכדעם איז דא נאך א זאך ווען דו שיקסט יענעם א לויער'ס לעטער אן עוויקשען אויב ער איז א איד, האסטו געהעריג מרים יד געווען בתורת משה. איי אז ער קען נישט קומען אין סאקמער, קאקמער, בית מדרש שרייען דו שייגעץ, דו מוסר! דער אייבישטער שרייט אבער. ס'איז דא א באשעפער אין הימל וואס ער ווייסט אלעס. איז במילא וואס דארף איך אנפאנגען מיט א איד, די צרות איז מער ווי די געווינס. טאמער הייסט ער ברוין, הערטס אויס דעם נאמען ברוין, ברוין, ברוין, ברוין נעם איך נישט אריין אלס א טענענט. ווייל ער איז א ספק א איד צו א גוי, ווייל ברוין קען זיין א איד און ברוין קען זיין א גוי. שוין, יעצט ווי קומט עס דא אהער? הער אויס, איך בין שוין אווער סיקסטי פייוו, איך קען שוין פארגעסן אינמיטן, ווי האט דער סיגעטער געזאגט, איך דערצייל עס אייך ווייל איך וויל איר זאלט וויסן. עניוועי, ס'דא איינער וואס שרייט די גאנצע צייט אז דער שייגעץ דער קאסינער האט מיט אים געשטופט אין די מחילה, ער איז איינגעשטאנען ביי אים, ער האט אים אויסגעהאלטן ווי מ'זאגט מיט עסן און שלאפן, און ער האט אים געגעבן סעקס. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר אין די אידישע וועלט, דער קען פוער פיו זיין זיך אויספארצן אויפן סאטמאר רב, ווער האט אים געגעבן רשות צו שרייבן א ויואל משה אן הסכמות פון ארץ ישראל'דיגע רבנים, הערסט, און יעדער זיצט און מען הערט עס אויס, און ס'איז עקסעפטעד, פארוואס? ווייל ס'איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט זיך געקריגט מיט רבי אהרן, מ'האט געוואלט רבי אהרן לייגן אין דר'ערד, און ממילא האט מען עס געטוהן. יעצט ס'געקומען דא אויף מאנסי איינער פון די חברי הכנסת ער איז געווען דא אין מאנסי ער איז געווען אין וויזשניץ מ'האט אים געגעבן אן עליה יעדער האט אים נאכגעשריגן אין די גאס און זיי האבן געשריבן אויף אים זייער מיעס דאס איז וואס סאטמאר האט אוועק זיי האבן א צייטונג און מיט דעם נעמען זיי איין די וועלט האבן זיי געשריבן אויף אים זייער מיעס אז מ'איז געגאנגען צו אים מ'האט אים געבעטן ער זאל קומען צו די אסיפה און ער האט נישט געוואלט און זיי האבן אים מיעס באשריבן קומט יעצט ארויס אזוי ווי אלעס איז געווען פול מיט ליגנט און בלאף קומט יעצט ארויס נאך א ליגנט און נאך א בלאף הער אויס. אים איז געגאנגען עפעס א אינגערמאן זאגן אז ער זאל קומען צו די אסיפה. אינגערמאן איז נישט קיין אוטאריטעט, ער איז אזוי ווי בעלזער רב זאגט נחום ראזענבערג, נאך סתם א ליידיגגייער אין די גאס א משוגענער, איך מיין ווער רעכנט זיך מיט אים? איז למעשה יעצט אז זיי דארפן באצאלן די מלמדים שווערע הונדערטער טויזענטער שקל, און זיי דארפן געבן הונדערטער שעה פאר פאבליק ווארק, געוואלט וויסן אין בעלזער רב קענסט מיך אויך מנשק זיין אין די אחוריים, דו לאולייף וואס דו ביסט, מען שיקט אריין מענטשן אז מען מאלעסטעט אין בעלזער מוסדות, אה זאגט ער ווער אה ער האט א פאוער, בעלזער רב דער אייבישטער וויל דו זאלסט תשובה טוהן, דער אייבישטער קוקט ארויף אויף בעלזער חסידות, דער ארון קודש איז אראפגעפאלן און די ספר תורה זענען געווען אויף דער ערד, און געס וואט, דער אייבישטער האט געשיצט דעם יונגערמאן אז די. סעיף איז געפאלן מיט א אפענע טיר און ער איז געבליבן לעבן, ווען נישט וואלט ער געווען אזא צעסמעשטע פאטעיטע, איטס אנבעליוועבל, ער זעהט נישט אז דער אייבערשטער בעט ענק טוטס תשובה? ס'איז דאך שוין יעצט די דריי וואכן, דער אייבערשטער וויל בויען דעם בית המקדש, קומט דער גראבער פארץ חזיר דער בעלזער און ער פרעגט, ער האט עפעס א פאוער? ניין איך האב נישט קיין פאוער, דער אייבערשטער האט אבער יא פאוער, עניוועי. סוי דער אינגערמאן איז אים געגאנגען רופן ער זאל קומען. הער דער מענטש הייסט פרוש און ער איז אין א חבר הכנסת זאגט ער מה לי ולו ולך ולהם אסמיך מה אצל דיבר ווער ביסטו דו האסט פאוער ווער ביסטו זאגט ער איך בין מסכים צו גיין זאל מיך אפרופן אדער צוויבעל פון די אגודה אדער זאל מיך אנרופן אן ערנסטע ראש ישיבה ווער זענט עטס ראצערס קומט זיך דא אן א יצחק שטערן האט אפגעהארגעט די יוגנט א רשע מרושע פאר צען יאר צוריק. ווען ער האט געוואלט זיך שלאגן מיט מיר, ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען וואסערע א חזיר א מנוול און וואסערע א גנב ער איז, איז ער געגאנגען צו די קינדער אין קעמפ, א גאנצן זומער געפרעדיגט ס'דא א שייגעץ ס'דא א רשע, ער ברענגט אונטער אידישקייט, קינדערלעך ווען נישט ער, וואלט עטץ געווען ערליך און אהער מיט אהין גערעדט און גערעדט מען זאל קומען פאר זיין הויז און מען זאל פראטעסטירן פאר זיין הויז, די אלטער סאקמערע קאקמערע שייגעץ יצחק שטערן איך האב געמוזט וואוינען אין ווילימסבורג? דאס אז עטס האטס ענק געמאכט א טעות דזשאסט ביקאוז סאטמאר רב האט געוואוינט אין ווילימסבורג צען אדער פופצן יאר מיינט נישט אז מען קען נישט זיין קיין איד אויסער ווילימסבורג. איך פאר מאכן מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט מער אין אינדרויסן פון ווילימסבורג ווי אין ווילימסבורג, סאו וואס איז ענק גרויסער פראבלעם ער וועט ארויסרודפ'ן? דאס איז נישט רודפ'ן קיינעם דאס טוה איך ארויסרודפ'ן. ער האט געפרעגט בחורים מנוול'ישע שאלות, כ'האב געהייסן זאלן עס ריקארדן און זיי האבן עס מיר געברענגט ריקארדעד. ווען צווישן די פיס ווערט ער הארט און ס'קומט ארויס עפעס ווייס וויאזוי פילסטו, דאס מיינט ווען דער אות ברית קודש ווערט א קישוי אבר און דו ביסט מוציא זרע וויאזוי ס'פילט, ער איז א מנהל? עניוועי, געקומען די פאר משוגעים האט ער געזאגט צו ענק בין איך נישט משועבד זאל מיך רופן צוויבעל פון די אגודה זאל מיך רופן עפעס א ערנסטע ראש ישיבה קום איך ווייל איך האב אויך געוואלט דארט זיין. ווייל זיי האבן דאך געהאלטן אין איין שרייען, די צד שכנגד האט מורא געהאט צו קומען. דו מיינסט יעדער וואס עס זעצט זיך נישט אראפ מיט סאקמער קאקמער איז אז ער האט מורא? מען האלט ענק פאר די גרעסטע לאולייפס וואס איז דא. ס'איז דא דער עמרם טייטלבוים, ער איז א מענטש וואס מען האט אים שוין געכאפט ביי זיך אין שטוב, ער האט אינטערנעט, ער קוקט אויף. פארן מאוויס, אלע שמוציגע זאכן, און אלל אוו א סאדן מוז מען זיך אונז אראפזעצן זיי צו פארטיידיגן, א נייע מעשה, אונז מוז מען זיך אראפזעצן, פארשטייסט? איז בקיצור דאס איז וואס דא גייט פאר, און ווי העוו טו סטרעיטן דיס אוט א ליטל. איז געקומען דער קאסאנער שייגעץ, דער חזיר דער מנוול, איך האב נאך בחורים וואס זיי האבן מיר געזאגט ער האט זיי געטאטשט, אבער איך האב איינער וואס האט אים באצאלט ווי א טאטעלע, מסתם הונדערט טויזנט און מער, אבער ס'האט זיך אים געלוינט ווייל ער קען גיין מיט ווייסע זאקן, און דער ברודער קען עפענען קעגן סקווער א בית מדרש. עניוועי, און נאכדעם איז דא דער גרויסער חזיר, מענטשן גלייבן עס נישט, זיי קאלן מיך אפ צו איך בין זיכער, זאג איך לאמיך דיר זאגן, ס'איז דא דא דער מאיר ע קייך האט איין זון וואס ער האט אויף פיפטי ניינט סטריט א שול, דער איז א מנוול, איך האב טעסטעמאני פון א בחור אז הי מעסד אפ היז לייף, ענד געס וואט? ער צאלט אים גרויס געלט פאר טערעפי, און ער האט אים שוין געסטראשעט, כ'האב עס ארויפגעלייגט פאריגע וואך ער וועט אויפהערן צו צאלן טערעפי, זאג איך אים ער קען דאס נישט טוהן ווייל דו ביסט נאך אין די עידזש וואס דו קענסט נאך גיין אים איינזעצן אויך, פלאס סוען אים דעם גאנצן בית מדרש צו נעמען, און נאכדעם איז דא איינער וואס ער טענה'ט, איך ווייס נישט וויפיל פארלעסליך יענער איז ווייל ער האט נישט גערעדט צו מיר, ער האט א וועבסייט, ער האט א יוטוב, וואס ער זאגט אז דער אנדערע ברודער האט אים אויך מאלעסטעד, יעצט אז אונז לאמיר אונזערע קינדער גיין צו אזאלכע רבנים אין שול,

האט געקריגט מיטן סאטמאר רב פון די שחיטה. האבן מיר אבער א פראבלעם, א מענטש קען זיך אויספארצן ברבים און זאגן, ווער האט סאטמאר רב געגעבן א רעכט צו שרייבן ויואל משה? פון ווי האט ער גענומען הסכמות? פון די ארץ ישראל'דיגע רבנים? ס'איז דאך ממש א דזשאוק וואס דא גייט פאר. און יעדער קען היינט עקזיסטירן אין ווילימסבורג. וואס איז געשען מיט די אלטע סאטמארע רוצחים? זיי האבן אפגעפייגערט, דער גאלד וואס האט גע'רודפ'ט דעם בעלזער רב? וואס איז געשען מיט אים? ער איז געווארן אן אלטער ווייסער. אן אלטער מיט א ווייסע בארד מאכט ער גרופעס צו רבי ר' מיילעך, א נייע מעשה, אן אייניקל פון רבי ר' מיילעך, עניוועי איך פארשטיי מען האט נישט אנגעהארגעט די ביינער פאר דעם, עס איז געווען א הייסע אסיפה האט מען נישט אנגעהארגעט די ביינער פאר דעם שייגעץ פאר דעם קאסינער, אבער כאטש איינער זאל מוחה זיין, איינער זאל ארויסגיין, אזאנס זאגט מען אויפן סאטמאר רב? הו קעירס, א דזשאוק א גאנץ אידישקייט היינט, זאליקא שלאגט זיך מיט ארויניקאן, ס'איז אלעס מותר, עניוועי צוריק צו קומען יעצט צו וואס איך וויל ארויסברענגען. די וואך אין די סדרה זאלט איר וויסן שטייט ווי הארב ס'איז צו וואוינען מיט א גוי'טע, און טאמער איז נישט דא קיין פנחס איז דער אייבישטער מאכט דעם דזשאב, דער אייבישטער מאכט דעם דזשאב, די תורה איז נישט בטל געווארן, ד' מיתות בית דין לא בטלו. און אויכעט די וואך איז געשען די פרשה פון העלבראנץ, און אונז דארף מען פון דעם לערנען אז גאנץ חסידות איז נישט ווערט מער גארנישט, ס'איז א גוטע ארגאניזעישאן, אמאל גוט אמאל נישט גוט, ס'איז דא א CEO ער איז דער. פירער, ס'איז נישט דא קיין קדושה, ס'איז נישט דא קיין טהרה, אונטערן טיש זענען זיי אלע נואפים, ענד ווי שוד נאט געט קעריד עוועי פון די אלע שטותים, טוט זיך אן ווייסע זאקן, ער טוט זיך אן אהער, ער טוט זיך אן אהין, דער טאטע זיינער, דער קאסינער, איז געווען דאכט זיך מיר א שטיקל הויז בחור ביים רעבן, שפעטער האט ער אנגעהויבן פארדרייען דעם רעבן א קאפ, האט אים דער רבי ארויסגעווארפן, סאו יעצט קומען די קינדער און זיי נעמען נקמה אינעם רעבן, ער גייט זאגן אויפן סאטמאר רב אזאלכע זאכן. איך האלט א די שול דארף ווערן אפגעשפארט, קיינער זאל נישט גיין דארט דאווענען, און די זעלבע אויכעט מיט די מייערע קייעך'ס קינדער, איינער האט א שול אויף פיפטי ניינט סטריט, זאגט מען אויף אים זייער מיסע זאכן, און אן אנדערער זאגט אז דער צווייטער ברודער האט מיט אים געשטופט ביי זיין טאטן אין מקווה אויף פיפטי פיפט סטריט און טוועלפט עוועניו, און אלעס גייט אדורך שטיל און פארטיג. און דער שייגעץ מייערע קייעך זאגט אים, איך הער עס אויפן טעיפ, ער זאגט אים, איין זאך בעט איך דיך, איך ווייס דיר נישט וויאזוי צו העלפן און וואס צו העלפן, נאר זאלסט זען ס'זאל נישט צוקומען צו נחום ראזענבערג. דו הערסט וואס דא טוט זיך? און דאס זענען אונזערע רבנים און אונזערע מנהיגים. דו ווייסט נישט וואו צו העלפן, עפן נישט קיין שול, מאך נישט קיין מקווה, מ'זאל מאלעסטן דארטן בחורים און קינדער. און דאס איז וואס איך וויל אז מען זאל זיך ארויסלערנען פון די אלע זאכן וואס איז געשעהן יעצט, העלבראנץ איז נישט אזא גרויסע רשע געווען, אז דו טוסט אנקוקן דעם סקווערע רעבן קען ער נאך גאר זיין א צדיק אויך, ווייל העלבראנץ איז געגאנגען צו די מענטשן ווער זיי האבן געוואלט גיין, זיי האבן געהאלטן פון אים געגלייבט אין אים, דער סקווערער האט טויזענטער קינדער און מיידלעך און יונגלעך וואס ער פייניגט זיי ווייל זיי זענען געבוירן געווארן אין א סקווערע בעטל. און מען האט זיי געלייגט אין א סקווערע לעדל. אנפארטשענעטלי דער איז א רשע, די וועלט האט עס נאכנישט געזען, יעצט ערהוילט ער זיך פון זיין נערוון בראך ערגעץ אין כ'ווייס ווי ער איז דארטן אין קאליפארניע, ס'דא דא גרויסע פייערס לעצטנס, דער שייגעץ קומט זיך פייערס, און דער דור דארף אנהייבן צו וואטשן מיט וועמען זיי האנדלען, וואס זיי האנדלען, וויאזוי זיי האנדלען ווייל דער מצב איז שרעקליך. כ'האב געוואלט זאגן איך פאר יעצט אריין אויף ירושלים מיטן רכבת קלה איך בין אין ירושלים אבער ס'איז עפעס אן אנדערע געגנט. בקיצור זיצט דא לעבן מיר א זעהט אויס צו זיין א בן תורה מיט די ציצית אינדרויסן ווייסט איבערן העמד א שיינע באפיצטע בן תורה מיט אראפגעבויגן הוט.

אז זיי זאגן גארנישט פאר די בחורים, אלעס וואס מען זאגט נאר איז אז מען טאר נישט האבן קיין סמארטפאון. מיט די אלע משוגענע זאכן, יעצט ווייס איך, סאקמער קאקמערע חינוך איבער די גאנצע וועלט. מען לערנט נישט מיט בחורים, און איך זאג מען דארף זיי לערנען, מען דארף זיי מסביר זיין, פארקערט מען דארף ברענגען א סמארטפאון, מען דארף ווייזן וואס דאס איז אויכעט, דער איז נאטינג ראנג, מוזט אים נישט ווייזן קיין שמוציגע בילדער. יעצט דער בחור זעט אויס צו זיין זייער אן ערנסטער בן תורה, גיבט ער מיך א פרעג פארוואס איך בין אזא רשע, פארוואס איך וויל עס אים נישט בארגן, איז זאג איך, ניין, איך וויל דיר מסביר זיין, איך בין נישט דיין מגיד שיעור, און איך בין נישט דיין מחנך, און איך בין נישט דיין מוסר שמוץ זאגער, אבער איין זאך קען איך דיר זאגן, וואס טו איך אז דו קאלסט אפ איינעם וואס ער האנדלט מיט דראגס, און עט די ענד אוו די דעי האט ער יענער מיין נאמבער, און אויב ער זוכט איינעם, היינט מיט א סעלפאון קען מען דאך טרעפן יענעם מיט ווייניגער. ווי פינף מינוט, ווענדט זיך וואסערע א גוטע טעכניק די פאליס האבן, אין לעס דען פייוו מינוטס טוט ער דיך עקספאוזן וואו דו ביסט, איז וויל איך דיך פרעגן וואס זאל איך אים ענטפערן, איך נעם אן צו דערציילן א מעשה, איך בין געפארן מיטן רכבת קלה, און ס'איז געזעסן א ליטווישער בחור, און ער האט מיך געבעטן צו ער קען מאכן א טעלעפאן קאל, וואס זאל איך ענטפערן יענעם, ווער איז יענער, וואו איז יענער, גיי זוך אים, און ער וועט דאך מיר נישט גלייבן אויך נישט, זאגט ער מיר אויף עברית אתה יודע, עכשיו אני מבין, הסכנה של הטלפונים האלו. יעצט הייבט ער ערשט אן צו פארשטיין די סכנה. זאגט ער, דו מיינסט צו זאגן אז אפילו ווען איך האב א כשר'ן פאון איז עס אויכעט א סכנה? זאג איך, הונדערט פראצענט! ווען דו האסט א כשר'ן פאון און איינער בארגט דיין פאון און ער קאלט אפ עפעס א זונה ביסטו אויף צרות. ער מאכט אן אפוינטמענט און מ'קען דיך טרעיסן דורכ'ן טעלעפאון ביסטו פיניש. זאגט ער זעסט נאך א מזל אז איך בין געפארן מיט דיר יעצט אין טרעין, זאגט ער יעצט הייב איך אן צו פארשטיין, ווייל אפילו א כשר'ן פאון טאר מען נישט בארגן, נישט אוועק בארגן און נישט בארגן. זאג איך אים זעסט יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס די רבנים זענען הינט, ווייל זיי וואלטן געדארפט אריין שטעלן פראפעשענעל חברה אין יעדע ישיבה און אויס לערנען דעם בחור די סכנה דערפון, און ס'איז נישט נאר דער פאון איז די סכנה, דער סמארט פאון, נאר די געהעריגע פאון איז די זעלבע סכנה, קאלסט אפ א דראג דילער, יור פינישד פאר לייף. און דאס איז וואס אונזער פראבלעם איז, אונז האמיר נישט קיין חינוך, מען לערנט נישט, מען זאגט נישט, און דעטס איט. מען דארף אריינברענגען די אלע פאונס אין די ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל שולעס און מסביר זיין פאר יעדן מיידל און פאר יעדן בחור די סכנה. רבי אהרן אליין האט אמאל געזאגט זייער א שיינע זאך, ער האט געזאגט, וויאזוי קומט א בחור צו צו א מיידל, ער זאגט ביי א חתונה צו קענסטו מיר בארגען דיין סעלפאון, און ער גייט און ער קאלט זיך אריין, כאילו ער האט נאר געוואלט קאלן איינעם, און ער קאלט זיך אריין, מארגן קאלט ער איר אפ, אה געדענקסט מיך נעכטן פון די חתונה? אה איך בין דיין פרענד, איך וויל מיט דיר אויסגיין, ביסט זייער א שיינע, דו האסט מיר מורא'דיג געפאלן, איך בין מסכים אפילו איבערצולאזן מיין ווייב מיט אפאר קינדער איך זאל דיך קענען באקומען. דעטס די נעסטי טינג אבאוט דיס האול טינג. און סקומט יעצט זומער און דער עולם איז אביסל צעלאזט, כהאב ענק דערציילט פאריגע וואך א מעשה אז איינער אין א קעמפ האט ער אראפגעצויגן פאר א קליין מיידל פון זיבן יאר די הויזן, א פופצן יעריגע פערצן יעריגער בחור, בקיצור האט ער געזאגט אה דאס איז נאר געווען א געים, א דזשאוק, רבותי מען דארף לערנען אז דאס דזשאוקס. זענען נישט קיין דזשאוקס, דעטס דעד סיריעס ביזנעס, דעס מוזט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. יו העוו טו ספיעק אופען טו די בויס און טו די גירלס. און ווי לאנג עטס דעס נישט טוהן, א שאד ענקערע פראטעסטן מיר מאכן נאך א פראטעסט און נאך א פראטעסט. איטס אלל פול אוו בעלאוני, יעדער מוז זיין עדזשוקעיטעד. און עדיוקעישאן איז אַכציק פראצענט פון די ארמעמענטס פון די געווער. די געווער זענען עדיוקעישאן. פארן יעצט טויזענטער מיידלעך אין קאנטריס. מ'דארף זאגן אז אפילו דיין פרענד, מ'רעדט נישט פון א סטרענדזשער, אנדערע מענטש, דיין פרענד, דיין בעסטע פרענד, אין די קאנטרי מ'איז זיך אביסל מיקל, מ'שלאפט אינאיינעם אין די רומס, וועט איינער צוקומען, עט אראפציען די פיזשאמעס, עט אראפציען די הויזן, עט אריינקוקן דארט אין די אלטע פארשטינקענע טוילעטס וואס די ברעטער פיטן שוין נישט פון איין יאר צום צווייטן, איז דא א. קרעק, עט דיין פרענד אריינקוקן דארט, און די זעלבע אויך ביי די בחורים צו ביי די יונגלעך, יו העוו טו בי ווערי ווערי אופען מיינדעד ענד קאנשעס אוו וואטס העפענינג, איך געדענק ווען איך בין געגאנגען אין די ישיבה אין קעמפ פלעגן בחורים בארן א לאך, און מען פלעגט אריינקוקן וואס יענער טוט אין בית הכסא סאיז נאך א מזל אז דער פישער דער וויאזויהייסטער דער שניצלער. איז נישט געווען דעמאלטס אין ישיבה ווייל ער וואלט זיך געגאסן בליטש אין די אויגן דורכן לאך און ס'וואלט אים בלינד געווארן חלילה. איך וויל ענק זאגן ווי אפענער מ'רעדט אלס בעסער איז עס. און דאס וואס פארן מגיד שיעור צי פארן מלמד צי פארן סקול טיטשער איז עס א נארמאלע זאך מ'ברויך זיי נישט דאס מסביר זיין מוזטו פארשטיין אז א טיטשער הייסט אז דו מוזט יורד זיין לסוף דעתו פון דעם קינד און טאמער קענסטו דאס נישט ביסטו נישט קיין טיטשער אדער א מלמד ביסטו סתם עמפלויד ביי די ישיבה אדער ביים מוסד. יעצט מיט יארן צוריק איז מיין ווייב געווען א קעמפ מאדער אין צעהלימער קעמפ, למעשה איך בין אריין געגאנגען עטליכע מאל אין די באנגעלאו ווי די קאונסלערס זענען און כ'האב געשמעקט אז דארט רייכערט מען מאריוואנע און ווער ווייסט וואס נאך, כ'מיין למשל אז מ'שטעכט זיך מיט קאוקעין שמעקט עס נישט, און כ'בין געגאנגען זאגן פארן רב און פאר די רעבעצן, האבן זיי געפרעגט פון וואנעט איך ווייס, זאג איך פארן רב וואס הייסט פון וואנעט איך ווייס, איך בין א מומחה אין די אלע סמים. פרעגט ער מיך דעמאלס, וואס, דו רייכערסט עס אויך? זאג איך, ניין, איך קען אפילו א ציגרעטל נישט נעמען אין מויל ווייל איך ווער דערשטיקט. אבער למעשה איז דאס אלעס שטותים, איך האב אים געווארנט. און ער האט זיך אויסגעלאכט, ווייל ער האט געזאגט, ס'קען נישט זיין, ווייל דעמאלס איז עס נאכנישט געווען אין אונזערע צייטן, עס גאוס בעק טווענטי יערס אגאו. יעצט ווען א בחור גייט אויס מיט א מיידל, און זיי שערן א קאוק, און איינער פון זיי איז ארויס אין טוילעט אויף א מינוט, זאלסטו וויסן דארט ליגט א פיל אריינגעלייגט, כ'האב ענק שוין געווארנט הונדערטער מאל. און נאכדעם נעמען זיי די מיידלעך, זיי דרייוון זי אהיים, און זענען שוין אינגאנצן נישט ביי זיך. און זיי רעיפן זי אין די קאר. די זאכן וואס איז געשעהן היינט איז אנבעליוועבל, דאס פאלט נישט ביי א יעדן, וועגן דעם זאג איך יעצט מוזטס אריינעמען פראפעשענעלס, די וואס זיי טיטשן אין פאבליק סקול, דער איז נאטינג ראנג, דו גייסט צו א גויאישן דאקטער אויכעט, און דו גייסט צו א גויאישן אקאונטענט אויכעט, און צו א גויאישן לויער, כ'האב געזעהן די אלע חזירים האבן גענומען די זעלבע פאר לויערס וואס האבן גענומען מיליאנען דאלער, זיי זענען אלע גוים, איינער פון זיי איז געווען א איד אן אפיקורס, דאס איז אלען דערשאוויץ, אנדערע זענען גוים. און די זעלבע דארף מען קלוג מאכן דעם עולם ביי יעדן יעדע זאך וואס ס'געשעהט, און אזוי דארף מען וויסן יעדע זאך ווי ס'ליגט ערגעץ א פלאץ ווער יו קען גאו ראנג, אז דו פארסט מיט א מענטש, למשל א יונגל פארט מיט א מיידל אויס אביסל, כ'מיין דאס איז קעגן די תורה, אבער איך זאג למעשה פארט מען דאך, סאו יו העוו טו אנדערסטענד דעט דער איז גאנע בי אדער פראבלעמס עז וועל. פארסטו מיט א מענטש, די פאליס שטעלט דיך אפ פאר ספידן אדער פארן נישט מאכן די סיגנעל לייטס, די ערשטע זאך וואס זיי טוען היינט איז זיי קוקן דורך די קאר פון עי טו זי צו ס'איז נישט דא דראגס, דראגס, אז זיי טרעפן דראגס ביסטו א שותף מיטן דראג, קענסט נישט זאגן כ'האב געכאפט א היטש, ס'איז מיין בויפרענד, די אלע באלאני קויפן זיי נישט, זיי זאגן יו ווער קאוט וויט פאזעשן אוו די דראגס, גיי שלאג דיך יעצט, געב אויס הונדערטער טויזענטער דאלער, האב א שווארצע פלעק אויף דיין נאמען ביז משיח קומט, אדער ביז דו לעבסט בעסער געזאגט, סאו וויטשעווער וואן קאמס פירסט, סאו יו העוו טו אנדערסטענד אלל דיס טינגס אר העפענינג ענד ווי העוו טו עדיוקעיט אווער טשילדרען, ענד מאוסט אוו די רעיפס און די אלע זאכן געשעען נאר עפעס אזוי פער צופאל, אין אדער ווארדס. ס'איז נישט אז ביסט גאנגען אויפן ראוד היטשן און א גאנצע מעשה. ס'עפעס פארצופאל געווען, ביסט געפארן מיט א געהעריגע קאר מיט איינעם, מ'האט דיך איבערגעלאזט, ביסט געפארן מיט א באס, און דא קומט שוין פאר שבת, ס'דוירט צוויי שעה ביז די נעקסטע באס קומט, ענד יו וואנט געט האום. עס פארט דורך א יונגערמאן און ער זעהט דיך, ענד יו לוק ביוטיפול, יו אר עז גארדזשעס עז יו קען בי, און ער מאכט א חשבון אז ער וואלט געוואלט זיין פופיק אריינשטופן אין דיין וועדזשיינע. פארשטייסטו? וואס גייסטו יעצט טון? ענד יו אר נאט טאוט אז דיזע עמערדזשענסי זאכן איז אלץ נאר אוי איט דזשאסט סאו העפענד ענד איט וואזנט פלענד פאר, דארט געשעהן די אומגליקן. יעצט ס'איז דא אסאך מיידלעך וואס זענען פראפעשענעל האורס, זיי געבן א קום אן אין א באנגעלאו קאלעני, זיי ווייסן דארט דרייען זיך בחורים, זיי ווייסן דארטן דרייען זיך אביסל לאו-לייפס, געבן זיי א קום אן א האלבע שעה צו שבת, און זאגן זיי האבן נישט ווי צו זיין, זיי האבן נישט ווי צו זיין. שוין, איז דא אזאלכע מיידלעך, זיי גייען, מען געט זיי ערגעץ א באנגעלאו, נעקסטן אינדערפרי הערסטו א קול אז מען האט איר געטאטשט, יעצט גיי טו עפעס, ס'איז דא אזעלכע מיידלעך, ס'איז דא עטליכע, ס'איז דא וואס האבן לויערס שותפים, און יעצט האט מען גראד איינעם געכאפט א לויער, ער גייט זיצן לאורך ימים, אבער דיס איז וואטס העפענינג אלל אלאנג, און ביז דו וועסט דערלעבן אז מען זאל אין יענעם נעמען נקמה קענסטו גיין אין דזשעיל אדער פארלירן דיינע לייסענס אויב דו ביסט א פראפעשענעל, איז יענער, איז דא איינער וואס איז אביסל דורכגעפאלן, ס'הייסט ער האט נישט געטאטשט נאר מען האט אויף אים געפוינט די פינגער. פרעגט ער וואס האב איך דען געדארפט טון, זאג איך אים ווען ס'איז איך, נעם איך שבת קודש לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אין מיין קאר און איך פאר אוועק פון די קאלעני, ס'איז געקומען א מיידל די ווייסט נישט ווער וואס און ווען און די קענסט האבן צרות, איי ס'איז חילול שבת? העי, ס'איז בעסער חילול שבת ווי צו זיצן פופציג יאר, אזוי האסטו נאר איין שבת מחלל שבת געווען און דאס זאג איך יעדן איף יו פיינד יור סעלף אין א פרעדיקעמענט איז ווי יענער האט אמאל געזאגט. מ'האט אים געפרעגט ווי גרויס איז דיין רבי? זאגט ער מיין רבי איז אזוי גרויס אז ווען ס'קומט פאר שבת איז שטעלט ער זיך אפ אפילו מ'ווארט אויף אים אין א שטאט מ'האט געשטעלט צעטלעך אז דער רבי קומט אבער ער וויל נישט חילול שבת זאגט יענער דאס איז א גדלות פון א רב דאס איז סתם א צעדרייטער מיין רבי איז אסאך גרעסער מיין רבי זאגט אויפן פיאקער, זאגט ער שבת אהער שבת אהין און איך פאר אינדערמיט איך פאר נישט אום שבת.

מיין רבי זאגט מי מושל בי צדיק, און ער ווערט גאר באלעבאס אויפן אייבערשטן, פארשטיי וואס דא גייט פאר. איז ווען ס'קומט צו אזא זאך, למשל ס'רוקט זיך אן א מיידל אין א קאלעני, ס'דרייען זיך דארט אביסל בחורים, ס'דא אין יעדע קאלעני, ראן פאר יור לייף, פארגעס אז ס'איז שבת, ס'איז דער זעלבער פיקוח נפש ווי ווען איינער שטארבט, זאלסט נישט זיצן מיט איסור יחוד. נחמיה וועבערמאן האט מען נישט איינגעזעצט ווייל מ'האט געזען ווי ער שטופט אריין זיין פופיק אינעם מיידל'ס לאך. חס ושלום, פון דעם איז נישטא קיין פיקטשער, ס'איז פשוט אז ער איז געפארן מיט איר עפעס פֿערצן צו פֿופֿצן שעה מיט א קאר איסור יחוד, מ'האט געהאט א רב וואס האט געזאגט אז איסור יחוד איז מן התורה, און ער איז מיט איר געפארן, און ער האט געבילט די מאמע'ן עפעס כ'ווייס דרײַ פֿיר הונדערט דאלער פאר יעדע שעה, און זי האט באצאלט ערליך דעם טשעק. יעצט. האט יעדער געפרעגט אין די דזשורי וואס טוט א יונג מען ס'איז ער אין טוירטי פייוו ווען ער האט אזא ביוטיפול לוקינג בלאנד, די דזשורי האט נישט אויסגעהאלטן ווי שיין זי איז אויף גאלד אמעיזינג זאטש א ביוטיפול לוקינג בלאנדי, איך געדענק זיי זענען ארויסגעגאנגען האבן זיי גערעדט צווישן זיך wow he has a good taste איז א נארמאלער מענטש מאכט א חשבון מ'פארט מיט א קאר צען צוועלף שעה אין די מאונטענס מיט אזא מיידל העי ס'איז נישט מעגליך אז דו זאלסט זיין א ג-ט דו מוזט זיין אזוי גרויס ווי יוסף הצדיק. אדער ווי פלטי בן ליש, אדער ווי דער תנא רבי עקיבא, חוץ פון דעם יו פאול רייט טרו, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, דער יחוד איז פונקט אזא גרויסע עבירה. איז וויל איך ענק זאגן, טאמער זעהט עטס אז סקומט צו צו א נסיון אפילו פון אן איסור יחוד, טוט וויסן מ'מוז מחלל שבת זיין און אנטלויפן, האטס נישט קיין שום פאראיבל אז ס'איז שבת קודש, אין טאמער איז דא א רב וואס ער האלט אנדערש, קענט איר אים זאגן אז ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, מ'דארף מסביר זיין פאר דעם רב, אין אמת'ן מעגסטו גיין נעמען א מעסער און דיך שעכטן. נישט הרג'ענען, וואס איז ביהרג ואל יא, אבער די עצה איז אז דער אייבישטער געט דיר אן אפשן זאלסט קענען מחלל שבת זיין איין שבת און נאכדעם קענען בלייבן לעבן, מוזט עס טון, און ס'איז לעצטנס געווען, די לעצטע פאר יאר איז געווען אפאר אזאלכע זונה שטיקלעך, און זיי פלעגן אנקומען צו קאלענעס און דער עולם האט געהאט רחמנות אויף זיי, און איך זאג ווען זיי פלעגן אנקומען צו מיין קאלענע האב איך זיי געזאגט ליסן, דא איז נישט דא קיינער וואס האט א פלאץ פאר דיר, זי האט נישט וואו צו גיין שבת, זאג איך אים שלאף אין די גאס. כ'מיין, ביסט דאך פון ערגעץ געקומען, האסטעך געדארפט וויסן פאר דו ביסט ארויסגעפארן ווי דו גייסט לאנדן, סאו אבוויעסלי יו אר א פראפעשענעל פראסטיטוט, און דאס איז דער אמת געווען, און ס'איז דא איינער וואס האט ארויסגעשלעפט פון זיבן אכט מענטשן גרויס געלט, און זיי האבן זיך געשעמט, ווייל זיי האבן דאך ווייבער מיט קינדער מיט אלעם, און ס'איז פראפעשענעל פיפעל, האבן זיי געמאכט א שווייג, זיי האבן באצאלט זיבעציג און אכציג און הונדערט טויזענט דאלער, יעצט וועסטו פרעגן א שאלה, אפשר דארף מען צאלן זיבעציג אכציג אדער הונדערט טויזענט דאלער און מען זאל נישט מחלל שבת זיין? תירוץ איז פשוט, דו ווייסט אבער נישט וואס יענער וועט טוהן נאכדעם, און דער סוף איז געווען אז מען האט געכאפט דעם לויער, גוד פאר הים, ער איז געווען אין אלע צייטונגען, און ער גייט יעצט האבן זיין חיים טובים ווייל יעדער קומט יעצט פאראויס. נישט. סאו אונז קען מען זיך נישט פארלאזן אויף ניסים און אויף צידקות פון פראסטיטוטס, און מען דארף זייער שטארק וואטשן קיינער זאל נישט קומען אין דיין קאלעני, זיי קומען אן אזוי פיין און זיי זענען מעורר דיין רחמנות, איינמאל איז געקומען אין מיין קאלעני אזא איינער האב איך איר געזאגט ליסען דא האסטו פופציג דאלער ענד געט אוט אף די פרעמיסעס ווייל איך רוף די פאליס פאר די פופציג דאלער, פאר אריין אין די שטאט און איך ווייס אין סוואן לעיק און וואודרידזש ווי ד'וועסט טרעפן א האטעל און שלאף דיך אויס, די רעסט איים נאט רעספאנסיבל, און איך לערן דאס אויס אין אלע באנגעלא קאלעניס, דאס איז א לעצטיגע זאך. וואס די זונות טוען ארום פראסטעטוטן און זיי בלעק מעילן דעם עולם און ס'איז מיין אבליגעישן אזוי ווי כ'האב א האטליין וואס מענטשן הערן אויס און מענטשן ווייסן אז מ'דארף זיך ווי מ'זאגט וואטשן פאר די אלע זאכן וויל איך ענק זאגן. זי קומט אן, זי וויינט, זי האט נישט ווי איינצוזיין, זי האט נישט, זי האט נישט. זאל זי שלאפן אין די גאס. און די אלע זאכן דארף מען לערנען מיט די קינדער ווען זיי וואקסן אויף. איך האב געזאגט דא א דרשה אין ארץ ישראל האב איך געזאגט. שבת. אריינצונעמען א מענטש אין שטוב היינט איז אסאך ארגער ווי דו זאלסט שבת שחל ויום כיפור נעמען א בהמה און עס שעכטן און עס אפקאכן און עס עסן. פרעגט מיך איינער, אה, אברהם אבינו, אברהם אבינו. זאג איך אים, אברהם אבינו האט געהאט א טענט, ס'האט געהאט פון אלע פיר זייטן טירן. דו האסט א הויז וואס האט איבעראל א באהעלטעניש א צימער. אונז האבן עס פארשטאנען. איך זע אז דא אין ארץ ישראל בין איך מער מורא'דיג מצליח ווי אין אמעריקע. פארוואס? ווייל אין אמעריקע ווילן די סאק מיר קאק מיר חיות אז ס'זאל אנהאלטן ווייטער די זנות, מ'זאל קענען עקסטארטן געלט, דער עולם האט אנגעהויבן צו ווערן קלוג און דאס איז זיי נישט גוט, ס'איז פאר זיי סם המוות, און דא אין ארץ ישראל איז נישט דא די רעזיסטענס און יעדער וויל הערן דעם אמת, און יעדע דרשה וואס איך זאג דא, ס'דא אסאך מאל וואס איך כאפ עס אויף, ס'דא וואס איך זאג אין שבת, דער עולם ווערט משוגע פאר מיין גראדקייט, וויאזוי מ'דארף אויסלערנען קינדער צו וואטשן אלעס וואס גייט פאר. פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא די בהמות וואס שרייען ער איז אין חרם מען טאר אים נישט הערן, ווייסטו וואס? איך בין אין חרם אבער די וואס זיי הערן נישט גייען זיך טרעפן אין א דזשעיל, און עס קען זיין ס'וועט אים זיין אינעסענט אויכעט, אדער ס'וועט זיי קאסטן הונדערטער טויזענטער דאלער עס צו ווייט וואשן. איך וואלט אויך געוואלט אז מען זאל אנזאגן אלע קינדער, די גראסערי סטארס אין די קאנטריס, די אייז קרים חברה, ר' יודל, ר' יודל מיט זיין קעמפ פלעגט האבן אייז קרים, ס'איז דא דארט איינער וואס ער איז בלינד אויף איין אויג, ער איז א חזיר א מנוול, איך געדענק נאך מיט פינף און צוואנציג דרייסיג יאר צוריק האט מען אים געוואלט ארויסווארפן און ר' יודל האט זיך אנגענומען פאר אים, מען זעט א פיקטשער ווי ער טרינקט פון א שעפלעפל זופ ער וויל עס טעיסטן נאכדעם לייגט ער עס צוריק מסתם ס'רעדט זיך דא פון לאו לייפס דעמאלטס ווען מען האט אים געוואלט ארויסווארפן האט ער געטענה'ט אז זיין ווייב האט קענסער ס'האט מסתם נישט אמת געווען און מען וויל אים ארויסווארפן. און מען זאל זיך אננעמען פאר אים, מ'איז געקומען צו מיר, מען האט געבעטן מ'זאל זיך אפלאזן פון אים, איך האב מיך נישט אפגעלאזט פון אים, נאר רבי יודל האט אווער-רולד, ווילסט אים האלטן, האלט דעם חזיר, ער איז אויך א מלמד און ער פלעגט הרג'ענען די קינדער, איך וויל ענק זאגן העלפט פון די סטעף פון די קעמפס, אפילו אין סאטמאר וואלט מען זיי געדארפט ארויסווארפן און פטור ווערן, העלפט וואס איצט קען מען, אונז זעמיר דאך אויפגעוואקסן מיט זיי, איך הער זאגן אז וואלנען האט מען יא ארויסגעווארפן, נישט ארויסגעווארפן, דוד זמאנס. זענען דר'ערדליגערס, זיי האבן קיינמאל נישט געהאלטן די הענט ביי זיך און זיי גייען נישט אנהייבן ביי די פופציג. דער אייבערשטער האט געטון א חסד מיט חזקי ראזענבערג כי לקח אותו אלוקים, דער מידת הדין האט אים אראפגעווישט ווען אן עראפלאן פארט און ס'ווערט פראבלעמס אויפן וועג, וואס זאגט דער פיילעט רבונו של עולם, דו ביסט דער פיילעט, טריי אונז ארויסצופירן פון דעם מלכודת, פון דעם אנגעצויגנקייט וואס דא גייט פאר. די זעלבע אויך, און איך האב צו טון מיט די אלטע חזירים וואס מ'קען זיי נישט רירן פון פלאץ, זאג איך רבונו של עולם דו ביסט דער פיילעט, דרייוו, און דאס איז וואס איז געשען, מען דארף וואטשען אז דארט ווי ס'איז דא פעמילי עט מען נישט וועלן זיי ארויסווארפן און צו וועלן פראטעקטן, און עט די ענד אוו די דעי גייען די קינדערלעך ליידן. כ'וויל אויכעט מען זאל אויסלערנען די קינדער און די מיידלעך אז קיינער טאר נישט גיין מיט דיר אין טוילעט אליינס קאמפליט. און אז דו האסט א פראבלעם ביינאכט און האסט מורא אראפצוגיין. דארף מען וויסן זייער קלאר אז מען מוז האבן א וועג וויאזוי א בחור צו א יונגל זאל קענען אראפגיין אדער א מיידל זאל נישט מורא האבן ביינאכט, און אין יעדע באנגעלאו וואו ס'שלאפן קינדער דארף ברענען א לייט, נישט א גרויסע לייט נאר אויף אזוינפיל אז א יונגל וואס קוקט צו וואס ס'גייט פאר און אז דער רבי טאטשט אן דאס אנדערע יונגל וואו מ'טאר נישט זאל ער וויסן ער האט עפעס געזען און ער זאל אנהייבן צו רעדן. און אפילו ביינאכט זאל ער שרייען רעבע אנטשולדיגט דו טארסט יענעם נישט אנרירן, רעבע דו טארסט נישט גיין מיט יענעם אין טוילעט אליינס, שטיי אינדרויסן ווען יענער גייט אריין אין די טיר און ווארט ביז ער קומט ארויס, נאר אוועירנעס דעטס די אנלי וועי וויר גאנע געט סאם פלעיס. דארפטס ענק נישט מורא האבן, ס'וועט ענק קיינער נישט טוען גארנישט, אונז געווין מיר און אונז האמיר געוואונען און אונז וועלמיר געווינען, דאס וואס אונז האמיר פארלוירן די גאנצע צייט איז ווייל קיינער האט זיך נעבעך נישט געשלאגן פאר די קינדער. אבער וויר נאט גאנע לעט דיס העפן אגען, דאס קענט עטס זיין זיכער, און ס'מוז זיין א וועג וויאזוי די קינד זאל קענען רופן דעם רעבין אינמיטן די נאכט, דעם שלאף רעבין, ער זאל אים קומען העלפן, אמאל דארף מען אראפגיין די באנק, און די באנק בעט, מען קען חלילה אראפפאלן, און די מאר אוועירנעס די טשילדרען וויל העוו, די מאר סעיפער וועט מען זיין, און א מאר א סעקיור זומער וועט מען מערטשעם האבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי איך בין דאך דא אויף אפאר וואכן, איז ממילא וואש איך מיר אליינס די וועש? איז דא דא א פלאץ וואס ס'הייסט קלין פיקס כיבוס ורחץ בזול וואש פאר ביליג, לבחורי ישיבה ולציבור הדתי, פאר די בחורים פון די ישיבה און די פרומע ציבור, שטייט דא אויף ענגליש טשיעפ לאנדרי פאר ישיבה גייס ענד רעלידזשעס פאבליק, שוין, דאס איז אויף רחוב זאנענפעלד, ס'שטייט שוין דא נישט קיין נאמען פון זאנענפעלד ווייל מ'האט שוין איבערגעבויט דא די הייזער. ס'דא דא לעבן דעם פרידמאן האט דא א גאנצן בילדינג געבויעט פאר די בני תורה זאלן האבן וואו צו שלאפן, ווען מ'פרעגט א ליטווישן בחור וואו שלאפסטו זאגט ער אין פרידמאן'ס בעדרום, עניוועי ס'איז צווישן א גאס נחמה בעיקערי און א גאס וואס הייסט ר' שלומ'קע דאס מיינט ר' שלוימעלע זוועהילער, בקיצור איך קום דא וואשן מיינע וועש, כ'בין שוין געווען דא איינמאל צו צוויי מאל אבער נישט אינמיטן טאג, קום וואשן די וועש. זיצט דא א שיקסע, האלב נאקעט אויסגעטוהן, מיט א בויפרענד, און זיי וואשן בכלל נישט. ס'איז א גוט פלאץ זיך אראפצוזעצן און אפצורוען אינעווייניג, ס'איז דארט דא בענקלעך מיט א טיש. און יענער מאכט זיך זיינע פאפיראסן, פאפיראסן, איך מיין אז ער האט די ריכטיגע מאריוואנע, ווייל זי האלט אין איין קוקן אויף אים און ער פרעגט איר וואט אר יו לוקינג עט מי? און זיי האבן דא אויכעט, ס'שפילט פון זייער טעלעפאן, שפילט די גוי'אישע אמעריקאנער ראק און ראול סאנגס. און דאס איז די מעשה. שוין, יעצט לאמיר צו צעלייגן די גאנצע זאך. קודם כל, איז דאס נישט קיין חוצפה, ס'אריינגעקומען דא פיר אדער פינף בחורים, זיי קומען און זיי גייען פון מירער ישיבה, ליטווישע, חסידישע, דאס איז נישט קיין חוצפה זאלן צוקוקן אזא זאך, דאס הייסט ציבור הדתי? דאס איז אנבעליוועבל. אבער לאמיר יעצט גיין ווייטער. מען זיצט דא כאטש א האלבע שעה פאר די וואש, און נאך צוואנציג מינוט פאר די דריי. דאס הייסט א בחור געבט זיך דא אפ א שעה. און ווען ער וואשט דארף ער צוקוקן אזא מכשפה, אזא נישט צניעות'דיגע שיקסע. בקיצור, מען דארף זאגן משמרת הצניעות אדער מאכן זיי אן ענדע צו דעם, אדער דארף מען זאגן פאר די ראש ישיבות. איך געדענק ווען איך האב געהאט צו טון דא מיט מסתם צוואַנציק יאר צוריק, אז בחורים זענען געשלאפן אין צימערן אליינס, יעדער האט געהאט ווידיאוס, עקס-רעיטעד מאוויס, איך האב געהאקט שטיקער ביי א ראש ישיבה אויפן טיש, איך האב געהאקט ביי ר' פינקל אויפן טיש. זיי האבן זיך צוזאמגענומען, זיי האבן געזען מיט מיר איז שווער פטור צו ווערן, ווייסט דאך יענער האט געזאגט מיט א משוגענעם איז נישט גוט אנצוהייבן, און זיי האבן געמאכט תקנות, ס'איז דא איינער הירשלער, ס'איז דא אנדערע וואס האבן איבערגענומען, מען ווייסט וואו מען שלאפט, מען קען קומען באקוקן בייטאג, און ווען יענער איז נישט דארט זען וואס ער האט דארט, מען קען דאך נישט מיטנעמען אלע זנות אין די ישיבה, און ס'איז געווארן איך קען זאגן א פופציג אדער זעכציג פראצענטעדיגע ארדענונג, ווייל א בחור שעמט זיך אנצוצינדן א ווידיאו ווייל ער האט מורא מען וועט פארציילן. ס'איז שוין געווארן אן איסור, מיט אנדערע ווערטער אמאל איז עס געווען א היתר גמור, ברוך השם פאר דעם, יעצט דארף מען דא גיין, ווער ס'האט די צייט, איך האב נישט יעצט די צייט פאר דעם, איך בין דא פאר מקווה'ס, און מען דארף מאכן זיכער אז די פלאץ ווערט אדער אויסגעקלינט, און די חברה זאלן זיך נישט דרייען דא, ווייל עס איז זייער איינגענעם, ער האט זיך אפגעמאכט דא די אלע זיינע פאפיראסן זעה איך, און יעצט גייען זיי ביידע ארויס, און איך זעה אז די האלב נאקעטע שיקסע קוקט זיך אום אויפן סיין וואס דא איז געשטאנען, זי קוקט זיך יעצט אום זייער דערשראקן, ווייל זי ווייסט זי באלאנגט נישט דא. דורך. און נאכדעם האט זי איבערגעלאזט דעם בויפרענד אליין זאל נישט גיין דא אינאיינעם ווייל דא אז מ'גייט אינאיינעם וועט מען זיי נאכווארפן שטיינער אבער זיצן דא צוויי שעה מעג מען. ס'איז עפעס א גרויל וואס דא גייט פאר. שוין, מיינע וועש האבן זיך שוין אויסגעוואשן, איך בין געשטאנען אינדרויסן, כ'האב געגעסן דא קעיק אין די גאס, כ'האב געקויפט ביי נחמה, פרעגט מיך איינער איר זענט משוגע? מ'עסט קעיק אין די גאס? זאג איך אים גייט אריין דארטן וואו איך האב מיינע וועש, וועט איר זען אז ס'איז בעסער צו עסן דא אין די גאס ווי דארט. פארשטייסט? ניין, ס'נישט דא ווער ס'זאל זאגן גארנישט. נישט ווייל ס'איז געווען משמרת הצניעות האט מען יא עפעס געטון, ווען ס'איז געווען משמרת הצניעות האט מען צוגעגאנגען צום בעלעבאס און געזאגט פופציג טויזנט שקל און יענער האט געמוזט געבן, ווען נישט פירט מען אים אפ. ס'איז נישט אז ס'איז בעסער געווארן די מצב, די מצב איז ארגער געווארן אבער דעמאלטס איז אויך גארנישט גוט געווען. נאר היינט מוז מען אונז אליין זיך דורכשלאגן, ווי העוו טו פייט אן אווער אוון טו געט סאם פלעיס, נישטא מיט וועם צו האנדלען, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא טוט זיך, אנבעליוועבל. און ביינאכט טוט זיך די זעלבע דא. טיר איז אפן, ס'איז פיין לופטיג אינעווענדיג, מען זעצט זיך אראפ, א יונגל מיט א מיידל, זיי האבן נישט צוטון איינער מיטן אנדערן, ס'איז נישט קיין מאן און ווייב, ס'איז ער איז א הפקר יונג און זי איז א הפקר מויד, און זיצן דא אפ א האלבע שעה דריי פערטל שעה, און נאכדעם איז איר שוין נמאס געווארן ווייל כ'האב געזען ער האט זיך שוין געענדיגט צו מאכן די פאפיראסן, עס מיינט מסתם די דראגס, איך האב געכאפט פיקטשערס פון זיי. איך האב פיקטשערס. אויב די משמרת הפופיק וויל עפעס טוהן קען איך זיי געבן די פיקטשערס, אבער איך וויל וויסן וואס זיי גייען טוהן, ווייל אויב זיי גייען סתם זאגן אז איך זאל זיי געבן די פיקטשערס און נאכדעם וועלן זיי יענעם נאכלויפן און זאגן געב צוואַנציק טויזענט שקל ווען נישט רופט מען די משטרה. איך וויל נישט זיין זייער שותף. נעה, ס'שפילט נאך יעצט די מוזיק, יעצט קענט עץ אלע הערן די מוזיק. ס'שפילט נאך יעצט. זי איז אוועק, זי האט איהם איבערגעלאזט דא אליין, און ער אינדזשויט זיך דא. יעצט איך זעה אויך ס'שטייט נאו סמאוקינג און אויבן שטייט המקום מצולם און מוגן טווענטי פאר אווערס, פלעיס איז אנדער סערוועילענס טווענטי פאר אווערס, סאו איך וואלט געוואלט זיי זאלן ארויסנעמען פון זיי די ווידיאו און זאלן נאכלויפן די אלע. נא דאס דארפן בחורים הערן ווען זיי קומען דא אריין. שטייט דא אויך אזוי שאלות הסברים וכדומה זירא פייוו טו טו פאר סיקס פייוו זירא סעווען וואן. קוועסטשענס ענד עקספלענעישאנס עטסעטערע. ס'איז דא א טעלעפאן אפילו ווי צו קאלן, אבער איך גיי מיר נישט אנברענגען די צייט צו קאלן, דא איז דא משמרת הצניעות מיט פיפיק און זיי כאפן גרויס געלט פונעם עולם, זיי טוען גארנישט און זיי ווילן יעדער זאל פאר זיי טון די דויערי דזשאב, נאט מי, גאטא לוק פאר סאמבאדי עלס, פארשטייסט? אפגעגנבעט יארן לאנג, געמאכט פראטעסט, געזאגט מען מאכט מען טוט, אידישקייט, ציונות, אלע באלאוניס האט מען אונז פארקויפט, וואס האט זיך אויסגעלאזט? ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני. אפאר חברה האבן געריטן אויפן זאטל און שוין. די רבי האט געהאט א טאכטער, זי האט געהייסן רחל, און כ'מיין זי האט שוין געהאט חתונה געהאט, זי האט געהאט א שטערן טיכל וואס מ'האט געקויפט פאר אלע פרויען, זיי האבן אנגעטון פרייטאג צו נאכטס צום לעכטצינדן מיט דיימאנדס, און זי האט געזען אז זי גייט שוין אוועק פון די וועלט. האט זי געזאגט פארן רעבן, פאר איר טאטן, פארן דברי יואל, געב דיר די שטערן טיכל זאלסט בויען א בית מדרש אויף מיין נאמען. אזוי האט זי געזאגט פארן רעבן. ווען דער רבי איז געקומען אויף אמעריקע האט ער די ערשטע זאך געזאגט ער וויל בויען אין ירושלים א בית מדרש אויף איר נאמען, וועגן דעם הייסט עס אוהל רחל, און נישט ווי האט עטס געהערט אז א שול זאל הייסן א פרויענישן נאמען, איז למעשה מען האט געפאמפט ביי דעם רעבן בימים ההם קנאפע מאה אלף דאלער. ווען דער רבי איז געקומען ס'ערשטע מאל אויף ירושלים האט ער א קוק געטאן די שול, האט ער געמיינט ס'איז דער פאליש, פרעגט ער דאס איז דער פאליש? זאגט מען ניין דאס איז שוין די שול מיטן פאליש אינאיינעם.

קיין געהעריגע בוקקיפינג, מען לויפט גראד צו די רבנים, אז די הרב דארף חתונה מאכן שטופט מען אים אונטער אפאר דאלער מיט אן ענוועלאופ, איטס אלל א דזשאוק, די ועד העיר, די קופת העיר געבט אויס מער געלט פאר גניבות וויפיל זיי געבן אויס פאר די מענטשן וואס זיי דארפן עס נוצן, ס'האלט אין איין ארויסשווימען נאך און נאך און נאך, ס'איז ממש א שאנדע. ביז יעצט האבן דאך אונז געמיינט, איך האב נישט געמיינט, אבער ר' אהרן און זאלי'קע האבן געמיינט אז ארץ ישראל ס'איז הייליגע מענטשן, ס'גייט פאר מענטשן וואס זיי נעמען נישט קיין געלט פון די מדינה, ס'איז אלץ באלאוני, יעדער נעמט געלט, און אז דו ווילסט עניוועי אנהאלטן דיין קעמפיין, נאו פראבלעם, באט נעם דיר אריין דיינע מענטשן, וואס דיינע מענטשן זענען די וואס זיי גייען דאס קאנטראלן, און יעצט דיינע מענטשן קענסטו נעמען א יצחק שטערן אויך, ער איז א וועלטס גנב, ער האט א היסטערי אז ער האט גע'גנב'עט אין אלע פלעצער ווי ער איז געווען, סאו לאמיר אפשטעלן די אלע דזשאנק, און לאמיר אריינשטעלן אייגענע מענטשן, און יענער דארף זיין רעספאנסיבל. און אין יעדע עמפלוימענט אפיס וואו מענטשן פירן ביליאנס אוו דאלערס, איז דא אזא אינשורענס וואס אויב דער ארבייטער באגנב'עט באצאלט די אינשורענס און נאכדעם נעמען זיי קער פון די מענטש אדער זיי זעצן אים איין אדער זיי געבן אים תשלומים צו באצאלן. פירט זיך ווי א ביזנעס נישט עפעס א משוגענעם צובראכענע קאמפאני. ס'איז געווען אין אמעריקע אויכעט א גרויסע צדקה קאסע מ'פלעגט קומען אין די באנק יעדן טאג מיט צוויי גרויסע בעגס דעפאזיטן אין סוף האט מען אוי האט זיך אויסגעוויזן אז יענער האט געגנב'עט מיליאנען. קויפט הייזער אין בארא פארק. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך גיי דא אויף די זעלבע גאס טאקע זאנענפעלד איז דא עפעס א שולע און זיי קומען דא די הויעכע ווענס די וואלקסוועגן ווענס און זיי פיקען אויף די קינדער זע עטס דא האב איך געשריגן הא! די ווען איז זייער הויעך נישט געמאכט פאר קינדער מען ניצט עס פאר קינדער געמאכט פאר גרויסע מענטשן און די ווען האט שיער אראפגעקלאפט א קינד איך בין געשטאנען אין פראנט פון די ווען איך האב עס צוגעקוקט בין איך צוגעלאפן כ'האב געשריגן הופ האט ער זיך אפגעשטעלט. ווען נישט קען ער אראפפארן דאס קינד און נאכדעם זיין סארי. אזוי ווי ס'איז דא ביי אונז אין די באסעס האט מען געמאכט אז ס'מוז האבן א נאז ס'זאל זיך אראפבייגן מען זאל קענען זעהן וואס טוט זיך אין די פראנט, איך געדענק ווען אונז זעמיר געפארן אין חדר איז די נאז געווען גראד היינט בייגט זיך אראפ די נאז, און אויך ס'איז דא א ספעשל שפיגל וואס ס'ווייזט די פלאר ס'איז א נישט די נארמאלע שפיגל נאר די שפיגל וואס ס'ווייזט. א גרויסן שטח און ס'ווייזט די פלאר מיט אלעם וואס טוט זיך לעבן באס. אזוי האלט איך אז מען דארף דא איינפירן די אלע זאכן כדי ס'זאל נישט ארויסקומען קיין שאדן פאר די קינדער חלילה, ווייל כ'האב געבעטן דעם דרייווער ער זאל מיך אריינלאזן און איך האב מיך אריינגעזעצט אין די ווען און כ'האב געוואלט זען צו ס'איז טאקע אמת אז ס'איז דא א בליינד ספאט אין די פראנט און ס'איז אמת מ'האט נישט געקענט זען א קינד, סאו רבותי קארעקט יורסעלווס.

איז טו יונג פאר דעם. קיצער כ'בין געווען ביי אים, כ'האב אים איבערגעגעבן הערש לייב הענדלער, כ'האב אים איבערגעגעבן נאך אפאר נעמען, אין וויזשניץ זענען זיי אלע באקאנט, און כ'האב געבעטן הרב לאנדא איר מוזט מאכן אז די חזירים נישט קיין שום רעכט צו גיין אין א מקווה, דו האסט טאקע א משגיח אבער מען האט נישט קיין רעכט, און כ'האב אים געזאגט, ער האט געזאגט פאר איינעם דא, איינער איז אים געקומען זאגן עפעס, זאגט ער אים אה שלום עליכם, זאגט ער רבי ווייס דו ביסט א טייערער איד, פרעגט ער אים. איך האב נישט מיט אייך גארנישט, איך קום אייך עפעס פארציילן. זאגט ער, יא, אבער איר זענט דאך דער וואס האט אנגעדרייט אז מען זאל מאכן מצלמות מיט משגיחים, מיט נחום ראזענבערג אינאיינעם, הע הע. זאגט ער, יא. זאגט ער, איר ווייסט וואס דאס קאסט אונז אפ א תקציב א יאר? כ'דענק נישט די נומבער, פינף צו זעקס הונדערט טויזנט שקל א יאר. וואס אמאל איז דאס נישט געווען, אמאל איז געווען א מקווה פרי פאר אלל. פרי פאר אלל מיינט, אוודאי ס'האט געקאסט געלט אריין צו גיין אין מקווה, אבער יעדן סינגל'ס תחת איז געווען פריי פאר יעדן חזיר, און יעדן סינגל'ס פיטוק איז געווען פריי פאר יעדן חזיר. ער האט עס געקענט שלעפן און אויסרייבן און אים אויסלעקן און לאזן דאס קינד זאל אים אויסלעקן, און אין אלע טוילעטס איז אזוי געווען, ענד דעיס ברוך השם האט געסטאפט. קאסט געלט? קאסט עס געלט. זעקס הונדערט טויזנט שקל איז פארפאלן. איז דאס איז די פרייז פאר האלטן א מענערישע מקווה, וואס באמת זאלט מען עס נישט געדארפט טון, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז א מאן דארף גיין אין מקווה. תשעה קבין איז פונקט אזוי גוט, אפילו עס שטייט על פי קבלה, עס מוז זיין א כשר'ע מקווה, דאס איז אלעס געזאגט געווארן ווען דו גייסט אליינס אין מקווה, נישט ווען עס איז דא זיבעציג ערוות וואס זיי הענגען ארום און איינס איז א קישוי, איינס פאלט אראפ, איינס הייבט זיך אויף, דעטס אלל יור דואינג אין די מקווה, טראסט מי. כ'האב גערעדט אמאל אין א האטליין א דרשה, איז דא חברה וואס זענען געווארן ביטערליך פארכאפט. אין זנות, מ'האט זיי מאלעסטעד, זיי זענען שוין צוגעוואוינט אזוי צוואנציג יאר, דאס איז די לייף סטייל. האב איך גערעדט אז די גרעסטע מלחמה אז מ'זאל נישט נאכאמאל צוריקפאלן איז מ'זאל נישט גיין אין קיין מקווה. קאלן מיך אפ עטליכע אינגעלייט, נישט יעצט, שוין יארן צוריק, האב איך שוין געזאגט אויפן האטליין מענעכיגע מאל, זענען מיר געווען מורא'דיג פארכאפט, נישט געווען אונזער שולד, מ'איז געגאנגען אין חדר, דער רבי האט געטון וואס ער האט געוואלט, און למעשה זענען מיר אויף צרות. זיי פלעגן גיין פאר העלפ, צו סייקייעטרי, סייקאלעדזשי, זיי פלעגן גיין. זאגן זיי אבער ס'האט גארנישט געהאלפן, ס'איז געקומען פרייטאג, ס'איז געווען די היץ, ס'איז געווען פיין א מחיה אין די מקווה, און מ'האט ווידער געזען די אלע ערבות, עס איז ווידער צוריק געקומען אלע מלכיות זכרונות שופרות וואס ס'איז געווען, אנבעליוועבל. איז בקיצור, מ'האט מיך אנגעהויבן צו פאלגן, מ'האט אויפגעהערט צו גיין אין מקווה, מ'ברויך עס נישט האבן, איז עניוועי ס'קאסט געלט, און ס'איז א שלעפעריי, מ'דארף זיך נאכאמאל אויסטון און אנטון, און גענומען א שאוער אינדערהיים. ער האט נאך די קינדער אויכעט געבאדן אינדערהיים, ווייל אין די מקווה לויפט דאך דאס קינד גראד זיך פלאטשקענען ווען ער זייפט זיך. סא אין בקיצור ס'איז געווען א מחיה. ס'איז נאטינג ראנג. וואס האט זיך אויסגעלאזט די סוף? ער האט מיר געזאגט ער איז שוין פיר אדער פינף יאר סאובער, האט אפילו נישט קיין נסיון, ווען ער זעהט היינט א פופיק אדער אן ערווה פון אן אלטן איד צו פון א קינד זאגט ער ער שפייט, ער קען עס נישט צוקוקן. ער זאגט אמאל מאכט זיך ער גייט דורך אין סאקמער קאקמער דארט אונטן אין ראדני קען מען אריינקוקן וואס טוט זיך אין מקווה. זאגט ער, איך עקל מיך, איך דריי מיך אויס, איך שפיי. און דעם זאג איך, ס'איז די גרעסטע זאך זיך צו שלאגן מיט א טבע, איז צו טון פארקערט. אזוי זאגט דער רמב"ם. דער רמב"ם זאגט, אז מען בייגט אויס א זאך מוז מען עס בייגן פארקערט שטארק, נאכדעם גראדט זיך עס צוריק. און דעטס וואטס העפענינג, און יעדער זאל מיך פאלגן, עס קומט יעצט זומער, ס'גייט זיין די קאנטריס מ'האט יעצט מאלעסטעט א קינד כ'האב פאריגע וואך געזאגט אין א קעמפ די סווימינג פולס און ס'איז א שרעק וואס גייט פאר מענטשן גייען ארום נאקעט אזוי ווי זיי וואלטן געווען ווי מ'זאגט און ביי זיך אליינס פרייוועט טאר מען אויך נישט גיין נישט צניעות'דיג אבער מענטשן קוקן נישט וואס גייט פאר און קיינער איז נישט מוחה. ס'איז דאך דא הלכות צניעות, די אייבערשטער האט אונז דאך געגעבן הלכות צניעות, און ווען מען גייט אראפ אין ים טאר מען נישט צודעקן די ערווה, ווייל דאס הייסט אז דו טוסט דיך שעמען מיטן ברית פון אברהם אבינו, אבער ווען דו קומסט ארויף מוזטו דיר פארשטעלן די ערווה, אין ארץ ישראל די וואס גייען אין מקווה, האנטוכער געבט מען דא נישט, נעמען זיי מיט די הענט און זיי פארדעקן זיך די ערווה, זיי האלטן די הענט בערך צוויי אינטשעס אוועק פון דעם אות ברית קודש און זיי פארדעקן עס קיינער זאל נישט זען, יעצט איך גיי נישט אין מקווה נישט דא און נישט דארט, איך ווייס עס נאר ווען כ'האב געבויט די מקווה אין אומאן. כ'האב געמוזט אמאל אריינגיין זעהן אז ס'איז געווען א פראבלעם מיט די וואסער אדער וואס, האב איך געזעהן וויאזוי די ספרדים גייען אזוי פארדעקט, ס'איז געווען א נחת, ס'איז געווען א נחת צו קוקן, נישט צו קוקן וואטעווער, ס'איז געווען א נחת צו קוקן וויאזוי זיי פירן זיך בצניעות. כ'בין געווען פאריאר אין צפת אויף די הייליגע טעג, און דארט איז ביים אר"י הקדוש'ס מקווה קאלט, איז געווען דארט עפעס א לץ פון אונזערע, געט ער א זאג נחום, קום אריין דא, גארנישט דא וועסטו נישט קריגן א קישוי אבר. זאג איך מיר כ'דארף נישט קריגן אינעם וואסער א קישוי אבר, אבער ווען כ'וועל ארויסקומען און כ'וועל זען וואס כ'וועל זען, און ביז כ'וועל צוקומען און ביז ס'עט עפעס זיין, קען איך יא צוקומען צו א קישוי אבר, און נישט אין די מקווה, כ'קען צוקומען צו א קישוי אבר אונטער די דאכענע ווען ס'איז ווארעם. כ'וויל איך ענק עפעס זאגן, שפילטס ענק נישט ארום, מען טוט אזוי ווי די אראבער, דאס זעט עטס אז די אראבער מיסיוזן דעם קוראן פאר זייער שייגעץ שטיק, אללה אכבר און מען האקט אריין אין א מענטש א מעסער, די זעלבע זאלט איר וויסן טוט מען אביוזן די מענער מקווה'ס.

כ'האב אים געבעטן אז מען זאל נישט שיקן קיין בחורים אויף מאנטריאל לערנען ווייל מאריוואנע איז ליגעל און דארט איז פראסטיטושען ליגעל אין געוויסע פלעצער, כ'מיין צו זאגן מען קען נישט אויפפיקן איינעם אין די גאס באט זיי האבן זיך זייערע פלעצער ווי ס'איז ליגעל, און אויכעט געי בארס און געי בעטס זענען ליגעל, ס'איז דא דארט אין די גרויסע גאסן, איך וויל נישט זאגן די נעמען ווייל כ'וויל נישט געבן בחורים אדרעסן, בקיצור. ס'איז יענער חרבן. האב איך געבעטן שיק. שיקטס נישט קינדער לערנען אויף מאנטריאל קענעדע. אינטערעסאנט, איך האב א חשד, איך קען נישט זאגן זיכער, איך האב א חשד אז דער באבובער רב הערט אויך אויס מיין האטליין, איך האב אזא חשד. פארוואס האב איך אזא חשד? ווייל ס'איז אינטערעסאנט. א איד האט מיר פארציילט אז ער האט געפרעגט דעם באבובער רב צו ער זאל שיקן זיין טאכטער אין סעמינאר, זי וויל גיין אין סעמינערי אין ארץ ישראל, ווילן גיין אין סעמינערי, זי איז גראדע נישט פון. ניו יארק, האט באבובער רב געזאגט חלילה וחס, זאגט ער, נאר אזוי ווי א מיידל איז דאך שווער צו קאנטראלירן, האט באבובער רב געזאגט פאר דעם איד, געב איר עפעס אן אנדערע זאך וואס איר הארץ גליסט זייער, כדי זי זאל מוותר זיין אויף נישט צו פארן אין סעמינאר. כאטש די חבר'טעס פארן. יעצט פון ווי ווייסט באבובער רב אז מען טאר נישט שיקן אין סעמינאר אין ארץ ישראל? איך מיין, וויל אים נישט חושד זיין, נאר איך מיין אז ער הערט אויס דעם האטליין, און קען זיין ער הערט עס נישט אויס אליינס, ס'איז דא אנדערע וואס זיי געבן אים איבער, מיר האט געזאגט הרב לאנדא האט אן איידעם זאגט ער יעדע וואך וואס דו זאגסט אויפן האטליין געב איך איבער פאר מיין שווער, זאגט ער דאס וואס מען האט אריינגעשטעלט אין אלע מקווה'ס יעדן. יעדן טאג משגיחים, דאס איז דיין האטליין. יענער דער איידעם פון רב לאנדא האט א ברודער וואס איז אן איידעם ביי מיין ברודער, ס'איז נישט קיין חילוק, כ'האב מורא אז באבובער רב הערט עס אויס, און טאמער יא וויל איך אייך זאגן אשרי יולדתו, אשרי שהגדולים נשמעים, זיי די גרויסע הערן אויך אויס פון אנדערע, ס'איז געווען אמאל בחורים זענען אהיים געקומען פון עפעס א ישיבה, איך וויל נישט זאגן וועלכע ישיבה, אז ס'איז נישט נוגע, בקיצור, און זיי האבן געוואוינט אין. די שטאט פון נאסויד, נאסוידער רב'ס שטאט. קיצור די בחורים האבן געוואלט אנדרייען דעם נאסוידער רב, ס'איז געווען אזוי פסח, און ס'איז געווען חול המועד, האבן זיי געזאגט פארן נאסוידער רב אז זיי קומען פון די און די ישיבה, און די רב זאל וויסן אז ס'איז געווען פורים, איז די רב געווען בגילופין, איז געווען אביסל שיכור, אונזער רב, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, ס'איז א חשובער, איינער פון די גדולי הפוסקים געווען אין אונגערן, געמאכט שאלות און תשובות ספרים, האבן זיי געזאגט אז אונזער רב איז געווען שיכור פורים, האט ער געזאגט אזוי, געברענגט א גאנצן טעלער האלב צעס האלאפצעס דאס איז פלייש אריינגעלייגט אין א קרויט, האט זיך אנגערופן דער ראש ישיבה זאגט ער אזוי, הגם איך בין שוין נישט הונגעריג, אבער האלאפצעס געפילט קרויט איז דער קעניג פון אלע מאכלים, איך קען האלטן נאכן עסן, איך בין שוין זאט, איך קען שוין גארנישט עסן, מען ברענגט א טאפ האלאפצעס קען איך דאס גאנצע אויפעסן מיט איינמאל. שוין, די חברה האבן שוין געזעהן ס'גייט דא זיין לעבעדיג אויפן ראש ישיבה, און דער נאסאדער רב האט געהייסן זאל עס איבערזאגן נאכאמאל. נאכדעם האט ער געפרעגט די אלע בחורים, עטס האטס דאס אויך געהערט צו ער מאכט סתם א מעשה? זאגט ער, ניין, אונז זעמער אלע געזעסן במותב תלתא הוינא און אזוי האט ער געזאגט. קיצור, צען מינוט האט געדויערט און דער הייליגער נאסאדער רב האט איבערגעפרעגט עטליכע מאל. נאכדעם געט זיך א רוף אן דער נאסאדער רב, ער, מיינסט ערנסט ער האט טאקע אזוי געזאגט? נו וויל איך דיר עפעס זאגן, אשרי יולדתו! איי-איי-איי, זיי האבן געמיינט זיי וועלן ארויסשלעפן פון אים אנדערע ווערטער. איז פארוואס זאג איך עס? איך וויל זאגן דא אויכעט, כ'ווייס נישט, באבובער רב הערט יא אויס דעם האטליין צו הערט נישט אויס דעם האטליין, ס'איז נישט קיין חילוק צו איינער געט אים איבער, אדער אפשר ווייסט ער נעבעך פון די אייגענע הויט, מענטשן קומען זיך באקלאגן, מען האט געשיקט קינדער אויף ארץ ישראל און זענען צוריק געקומען אדער פרעגנענט אדער אן א בתולים, וואטעווער די סטארי מעי בי. איך וויל אייך זאגן אויפן באבובער רב, אשרי יולדתו, דאס איז וואס איך וויל זאגן. עניוועי, האט ער געזאגט יענער אז זאל נישט לאזן פארן.

אפשענען, און די מענער האבן אויכעט געהאט פון דעם א טובת הנאה אז זיי האבן נישט געדארפט מטריח זיין די ווייבער. דער עולם האלט אז בעלזער רב איז געווען א בעל רוח הקודש, איך האלט ער איז געווען אסאך מער ווי דאס. בעלזער רב האט געהאט א איד וואס איז געקומען צו זיין טיש און ער איז געווען פון די חשוב'סטע אידן נאך פון די אלטע בעלזער חסידים, ער האט געהייסן ר' ישראל בריעף, סאטמאר רב איז געקומען דארטן זאגן דרשות האט ער מיטגעשיקט ישראל בריעפן אויף אמעריקע, מילא האמיר אונז קונה געווען, ישראל בריעפנ'ס זון האמיר אונז קונה געווען, און האמיר קונה געווען די אייניקלעך, איז יעצט דער ישראל בריעף האט געהאט א זון א שוחט וואס ער האט גע'שחט'ן נבילות וטריפות פאפא רב האט אים געזאגט אפשר קענט איר מיר אוועקלייגן אפאר טשיקנס מער מהודר'דיג זאגט ער ניין איך טוה גארנישט ער איז דא א באלעבאס ער זאגט יעדער מוז געבן פראדאקשען די אלע באלאוניס איז נישטא נישט פאפא האט פאפא רב אויפגעהערט צו עסן זיין שחיטה כאטש ער איז געווען א פאפא תלמיד. און למעשה האט מען אים געכאפט מיט א זונה אויף דעלענסי קארנער באוערי פירע פארטאגס, האט ער געש האבן די קינדער געשריגן טאטע דו ביסט משוגע דו האסט דעיס געטוהן, זאגט ער וואס פאר פינעף דאללער וועל איך אויפוועקן דיין מאמען, פאר פינעף דאללער האב איך מיך וואו אויסצורייבן, און זיין זוהן האט א גאנצן בית דין שטיבל, און ס'איז דא א פרוי וואס זאגט אז ער האט געהאט אן אפעיר מיט איר ווען זי האט געפרעגט שאלות נשים, עניוועי אבער נישט דעיס.

גערעדט. נאר איין זאך בין איך מורא'דיג מפליא וויאזוי ער קען אזוי שיין פירן א קהילה, אז ער האט געזאגט דעם איד זאל עס געבן פארן מיידל, עפעס זאל האבן סיפוק דא, אבער נישט יעצט אדער אויף דיר ברוגז ווערן אדער צו פארן מיט כח. ער האט עס נישט געזאגט, אבער ער האט לכתחילה שוין צוגעזאגט געב איר עפעס מיט וואס זי זאל זיך פילן זייער באקוועם. ס'איז אן אנבעליוועבל סיטועשאן, באט עניוועי. יעצט וועלן מיר צוריק קומען דא צו מאנטריאל, איך האב געבעטן מען זאל נישט שיקן קיין קינדער לערנען נאך מאנטריאל, ווייל מען האט דארטן ליגעלייזד מאריוואנא, ס'טייטש קענסט ארויס גיין אין די גאס קענסט האבן מאריוואנא, און ווי כאפט זיך עס אריין אין די ישיבות? וואנעט ווייס איך, זיי מאכן א שדברים קל וחומר. מה דאך ווען מען האט נישט געטארט האבן דראגס האבן מיר אלע בחורים געזאגט אז אין זייער ישיבה דרייט זיך דראגס און זיי קענען האבן וויפיל זיי ווילן. און ראש ישיבה אליינס פאר ער גייט אריין צום שיעור גראדט ער זיך אויס דעם קוק דעם מח מיט אביסל דראגס, בקיצור עט די ענד אוו די דעי איז דאך עס דא איבעראל, מה דאך ווען ס'איז געווען אסור איז עס געווען, כל שכן ס'וועט זיין מותר עט עס זיכער זיין, שוין דער עולם לאכט דאך, און עט, ווייס איך עטס האטס אמאל געהערט דאס וואס מ'זאגט סאיז די פירסט אימפרעשאן ווען מ'קומט זעהן א מיידל אדער ווען מ'גייט אויף א דזשאב און זאגט די וועלט די ערשטע אימפרעשאן זאל זיין גוט זאלסט קומען אנגעטון שיין אויסגעשלאפענערהייט זאלסט האבן א

טא, בקיצור איז געגאנגען א איד האט נישט געפאלגט, געזונטערהייט, האסט מיר נישט וויי געטוהן, האסט דיר וויי געטוהן, א בחור איז געפארן אויף מאנטריאל און ס'איז שוין געווען די לוויה אויך, יעצט איך האב געהערט דערפון שוין דעם זעלבן טאג וואס ס'איז געשעהן און יענער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ס'איז אן או די, נעם נישט קיין אחריות ווייל יענער קען אויך נישט נעמען קיין אחריות, ווייל ביי אונז אנשטאטס מ'זאל זאגן אז ס'איז דא און. מ'דארף ארבעטן דערויף, זאגט מען ניין ס'איז נישט דא ס'איז נישט אהער מיט אהין, ריגארדלעס וואט די סטארי מעי בי, ס'איז א בעלזער בחור, א פערצן יעריגער בחור, און ס'איז שוין געווען די לוויה. דער בחור האט געהייסן אסף שמואל בן ר' צבי אלימלך פרידמאן זכרונו לברכה. א בעלזער בחור, צו עס קען זיין וועגן דעם האט זיין טאטע נישט געפאלגט און ער האט אים יא געשיקט אויף מאנטריאל ווייל ער איז דאך א בעלזער און דער בעלזער גראבער חזר פיפל פרעג זאג, דער נחום האט עפעס א פועל? זעט אויס אז מען האט אים געזאגט ניין ער איז א משוגענער אין די גאס און דרייט זיך ארום האט ער זיך מיישב געווען ער ברויך מיך נישט פאלגן שוין יעצט האט ער געזען אז ער האט יא געדארפט פאלגן ווייל כ'האב געזאגט א מילתא בטעמא די גמרא זאגט אסאך מאל ער זאגט און ער זאגט און אויך זאגט די גמרא אבער ער זאגט ער א מילתא בטעמא. וויאזוי האט דארטן רש"י געזאגט, דער צווייטער דאקטער האט אים מער געווארנט ווי דער ערשטער דאקטער, סאו יו דזשאסט קיעפ אן יור ווארק. דאס קינד אין מאנסי וואס איז נעבעך א קאר איז אריין געפארן אין אים איז שוין געווען די לוויה נעבעך געהארגעט געווארן די פרויען האבן א מנהג גראדע דא איז נישט געווען איר שילד אבער זיי האבן א מנהג זיי שטופן ארויס די קערידזש און זיי זעהן אזוי פארט אריין א קאר איז א סימן מ'האט נישט געטארט קראסן. פארט נישט אריין א קאר, איז גוט געווען, עטס אלל ראנג, דו ביסט א געטרייע מאמע זאלסטו אראפשטעלן דעם קערידזש, זאלסט ארום גיין דעם קערידזש, גיין אין די פראנט זען צו עס קומט א קאר צו נישט, און טאמער קומט נישט קיין קאר גיי צוריק צו דיין קערידזש, און נאכדעם שטעל דיך אפ נאכאמאל אויפן וועג ארויס, אבער שלעפ ארויס די קערידזש מיט די הענט פון די בעק, און דעמאלטס עסטו אריבערקראסן סעיפלי. אבער איף איטס טו הארד האסטו נישט וואס צו ברענגען קינדער אויף די וועלט ביקאוס נאכדעם זיי צו באגראבן איז איווען ווארס ס'בלייבט א מצבה און קענסט דארט קומען וויינען יעדעס מאל ווען דו ווילסט א איד קומט אן דא אין ארץ ישראל זאגט ער ער איז קיינמאל נישט דא געווען ער וויל גיין אויף א פלאץ ער הערט אז ס'איז דא א פלאץ ווי מ'וויינט א גאנצן טאג האט יענער געזאגט זיכער כ'וועל דיך נעמען און ער נעמט אים אריין דא אינעם משרד פון מס הכנסה זאגט ער דארטן וויינט מען א גאנצן טאג. זיי קענען גיין אויסוויינען אויפן קבר א גאנצן טאג. ס'איז דא א פיקטשער אויף די קליפס ווי די קינדער זענען אין הויז אויבן צו שלאפן און א בער האט זיך אריינגעכאפט אין הויז. דאס איז ממש סכנת נפשות. אויף זייער וואטש ווייל זיי האבן זיך פארמערט די בערן. פן תרבה עליך חית השדה. דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק פון פרשת פנחס, זייט מוחל און גייטס צום צווייטן חלק.